בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ. ווערט געברענגט אז בראשית די ערשטע זאך וואס א איד דארף וויסן, די ערשטע זאך וויסן אז ברא אלקים את השמים ואת הארץ אז אלץ איז נאר די אייבישטער אליין. דאס איז די ערשטע זאך פון א אידן. בראשית, די ערשטע זאך פון א אידן איז צו וויסן אז ברא אלקים את השמים ואת הארץ, דער התחזקות אין אמונה וואס איז גוט בכל עת ובכל שעה, ועל אחת כמה וכמה, על אחת כמה וכמה, אין אזעלכע זמנים איז לדאבון כל לב ונפש, וואס אידן שטייען אין עפעס אזא פרשת התוכחה. וואס למשמע אוזן דאבה נפשינו ווי הונדערטע אידן נעבעך הונדערטע אידן נעבעך געהרגעט פון א זקנים לא נדעו וילדים לא מצאו מנוח און טויזענטע אידן וואס דארפן רפואות מיט ישועות איז בראשית די ערשטע זאך וויסן אז ברא אלקים אז הבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים מען האט געזאגט אז אידן האבן געזאגט שמיני עצרת

גייט אריבער הייליגע טעג, מען גיט זיך א טראכט דאס איז דאס א מצב פון מלא רחמים? דאס איז א מצב פון מלא רחמים? אזא אזעלכע זאכן? דאס איז אב הרחמים? די תשובה איז שוכן במרומים, פון אויבן זעט מען ס'איז אלץ רחמים, פון דא זעסטו עס טאקע נישט, אבער פון אויבן, פון אויבן זעסטו אז עס איז אלץ רחמים, פון אויבן, מיט א בליק פון אויבן. מיט א בליק פון אויבן זעהט מען ווי ס'איז אלץ רחמים שטייט אין פסוק, אז משה רבינו האט געבעטן דעם רבונו של עולם הודיעני נא את דרכיך, ווי די גמרא אין ברכות דף זיין, אז משה רבינו האט געפרעגט דעם רבונו של עולם ממה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, וואס האט דער רבונו של עולם געענטפערט, הנה מקום איתי ונצבת על הצור, וואס טייטש הנה מקום איתי? טייטשט מען אזא משל אויף אונזער שפראך, איינער וואס גייט דא ער פארט מיט א קאר, זעהט ער דעם געגנט ער זעהט דעם געגנט ער קען נישט זעהן אסאך געגנט צוזאמען איינער פארט אויף א פליגער זעהט אלעס א גאנצע אלעס צוזאמען רבונו של עולם זאגט דו דרייסט זיך דא אונטן וועסטו נישט קענען פארשטיין דאס וועט דיר זיין שווער דאס וועט דיר זיין שווער הנה מקום איתי ווען וועסט קוקן פון אויבן וועסטו אלץ פארשטיין אב הרחמים שוכן במרומים פון אויבן וועסטו פארשטיין ווי אלץ פירט זיך מלא רחמים אויף אונזער שפראך ווערט מען גערעדט אז איינער קלאפט אין א קוקל, די קוקל איז ווייס, א קוקל איז ווייס אז דו זעסט אז די קוקל ווערט שווארץ, פארשטייסטו אז די באלעבאס קוקט דארט. זעט אויס שווארץ אבער די באלעבאס שטייט און קוקט מיט זיין גרויס רחמים, ווען די באלעבאס שטייט און קוקט מיט זיין גרויס רחמנות קוקט ער מיט די רחמנות'דיגע אויגן און ער דערציילט ס'איז געווען ס'איז א קבוצה בחורים זענען געפארן מיט א לאסט מאשין זענען געפארן אין הר הזיתים. די עלטערע געדענקען דא ווי ס'האט אויסגעקוקט א לאסט מאשין אמאל. אמאל האט עס אויסגעקוקט אז דער דרייווער האט געהאט א עקסטערע בודקעלע. א עקסטערע בודקעלע מען זעט עס מען זעט עס נאך היינט אזעלכע זאכן ניין? ער האט געהאט אזא עקסטערע בודקעלע און און און די לאסט מאשין איז געפארן ס'איז געווען אין הר הזיתים די בחורים זענען אראפגעגאנגען מתפלל זיין דארטן. צוריק געקומען אויפן מאשין, אויפן לאסט מאשין, מיט די בחורים ארויף געגאנגען אויפן לאסט מאשין, איינער האט געזאגט א תהילים, איינער א משניות, ס'איז געווען אזוי מורא'דיג הר הזיתים דארט, אזא גרויסע ירידה, ירידה, שוין, און זיי גייען, איינער זאגט תהילים, איינער לערנט משניות, איינער דא, פלוצלינג זעען זיי ווי די לאסט מאשין רירט זיך, ס'פארט אראפ, אוי האט מען געכאפט א ציטער, איינער האט געשריגן שמע ישראל, איינער השם אלקים, איינער ממעמקים, זיי האבן געזען די טויט פאר די אויגן, ס'פארט אראפ, השם ישמרינו. זי פארט אראפ א פחד נורא, פחד נורא נוראות, זיי האבן געזען פאר די אויגן די טויט, ביז איינער האט געגעבן א גוטן קוק אריין אינעם בודקע, דארט האט ער געזען ווי דער דרייווער זיצט דארט ביים הגה און פירט, האט ער געזאגט חברה וואס האט עטס מורא, דער דרייווער פירט די הגה, דער דרייווער פירט. האבן זיך אלע בארואיגט, וואס איז מ'האט געוויסט אז די דרייווער פירט, אין יעדן מצב וואס עס זעהט אזוי פאר די מענטשן אויס שווארץ אבער דאס וויסן אז יש מנהיג לבירה, ראה בירה דולקת בא הציץ עליו בעל הבירה ואמר אני בעל הבירה ס'דא א מנהיג לבירה, אה, אין אנהייב איז ער געפארן אפילו אויף פינף קמ"ש. אפילו פינף האט ער זיך גערירט האט מען געכאפט א ציטער, יעצט ער וועט פארן אפילו אויף הונדערט האט מען קיינער נישט מורא, וואס איז ס'דא א דרייווער, אז מען ווייסט ס'איז דא א דרייווער האט קיינער נישט מורא, ווייל ס'איז דא דאס אריינלייגן טיף אין קאפ, די זמנים וואס דער רבונו של עולם ווארט, פונקט ווי יעדע מענטש האט זיך זיין תפקיד, איז יעדע תקופה האט זיך זיין תפקיד, ס'איז דא א תקופה וואס די תפקיד איז וויסן אמונה אז דער רבונו של עולם פירט יעדע זאך, די בראשית ברא ווי ס'ווערט געברענגט, ס'איז עפעס א אלטע סלאנימער ווארט.

דארט שטייט עס נאר ביי רוח סערה. נאר ווען ס'באקומט אמאל א רוח סערה אזא צונאמי ווינט, א צונאמי ווינט, וואס ס'זעהט אויס אז ס'עפעס נישט בכלל בשליטה, ס'פליגט און ס'עפעס, זאלסט וויסן, אלץ איז עושה דברו, ס'דא אויף יעדנס קיין שטרוי רירט זיך נישט אן קיין עושה דברו. ס'זעט אויס אזא רוח סערה אבער געדענק אז ס'עושה דברו אין יעדן מצב איז יעדע זאך עושה דברו ווי די לשון אור החיים הקדוש אין פרשת משפטים מיט א אין לך שעה ורגע ס'נישטא קיין מינוט שאין השם יתברך עושה פעולה עם האדם בין בבחינת גופו ובין בבחינת צרכיו ס'איז נישטא קיין מינוט וואס דער אייבערשטער מאכט נישט קיין פעולה מיט יעדן מענטשן, סיי מיט זיין גוף און סיי מיט זיין געלט און סיי מיט זיין מיט אלע צרכים. עושה דברו, געדענק אז עושה דברו איז גוט משנה זיין. אין מדרש שטייט אין ילקוט שמעוני. דא א פסוק אין תהלים ק מ זאגט ער זאגט דארט אין א פסוק דוד המלך מתפלל שקויסו לראשי ביום נשק וואס טייטש ביום נשק? זאגט דער ילקוט שמעוני זה נשקו של גוג. וואס הייסט נשקו של גוג? אז דוד המלך האט געבעטן ביי די מלחמה פון גוג, נשקו של גוג, סכותה לראשי שיץ אויף מיין קאפ. סכותה שיץ אויף מיין קאפ ווען? ביום נשק ווען נשקו של גוג ווען די מלחמה פון גוג שיץ אויף מיין קאפ. אזוי האט געזאגט אמאל הרב שך, פארוואס האט ער געבעטן נאר אויפן קאפ, און אויף די מאגן דארף מען נישט, אויף די פיס אויף די הענט דארף מען נישט, פארוואס האט ער געבעטן נאר אויפן קאפ שיץ מען? ווען ס'קומט נשק ס'קומט א מלחמה דארף מען שיצן די ערשטע זאך אויפן קאפ ישוב הדעת.

וואס איז דאס ביום נשק? ביום נשק ביום שהקיץ נושק את החורף, שמיני עצרת, דעמאלט שיצט מען אויפן קאפ. ביום שהקיץ נושק את החורף. די טאג וואס די קיץ נושק את החורף, דאס איז שמיני עצרת. דעמאלט שיצט מען. נאר בכל אופן, וואס סכותה לראשי, די טייטש איז שיץ מיר אויפן קאפ, אז איך זאל וויסן אין יעדע זאך אז דער רבונו של עולם איז מיט דיר. מיר האבן געשמועסט, דער בעל שם פון מיכלשטאט. ווען ער איז געווען אלס אינגל איז ער שוין געווען א ילד א פלא, אלע האבן געוויסט ער האט א ריזן קאפ, א ריזן קאפ, א גאונישע קאפ, און דער קייסער האט אים געוואלט זען, קייסער האט אויך געוויסט ער האט א גאונישע קאפ ער וויל אים זען, האט ער באפוילן דער קייסער מ'זאל אים שיקן רופן, און מען האט אים געשיקט רופן, אין די פאלאץ פונעם קייסער איז געווען הונדערטע הונדערטע צימערן. דער קייסער האט באפוילן אלע מענטשן זאלן שנעל אפלאזן דעם בנין, ווייל ער האט געוואלט זען ווי אזוי אז קיינער נישט דא האט נישט אן וועמען צו פרעגן וויפיל צייט וועט נעמען ווען ער קומט אן צו אים אין צימער. און דער קייסער האט טאקע אלע האבן אפגעלאזט דעם בנין, אלע האבן אפגעלאזט דעם בנין, און דער קייסער האט אזוי ארויסגעקוקט פון זיין צימער, פונעם פענסטער, פונעם פארהאנג, זעט ער ווי דער בעל שם פון מיכלשטאט, ער איז געווען א יונגל דעמאלטס, ער גיט זיך א קוק אן אויף אלע הונדערטע צימערן, ער קוקט זיך אום, ער קוקט א האלבע מינוט גיט ער א קוק, ביז די האלבע מינוט האט ער אים געקלאפט אין טיר, קלאפט אין טיר פארן קייסער, די קייסער עפנט אים די טיר פרעגט אים וויאזוי האסטו געוויסט איך בין דא, קיינער איז נישט געווען דארט אין בנין, האט ער געזאגט איך האב זיך מתבונן געווען איידער איך בין אריין, האב איך געזען די אלע פארהאנגען אין די אלע צימער איז געווען איינגעוויקלט אין די זייט, אין די זייט, איין צימער איז געווען די פארהאנג פארשפרייט, פארמאכט. ס'איז פאַרמאַכט, האָב איך פאַרשטאַנען, אַז די אַלע צימער איז די פאָרהאַנגען אין דער זייט זאָל אַריינגיין ליכטיקייט אין צימער. אָבער איין צימער איז דער פאָרהאָנג פאַרמאַכט, ווייל דאָרטן באַהאַלט זיך דער מלך, און ער וויל זען וויאַזוי איך קום אָן צו אים. דערפאַר האָב איך פאַרשטאַנען, אַז דאָרטן איז דער מלך. אָ, ווען דער בעל-שם פון מיכלשטאַט איז אונטערגעוואַקסן, האָט ער געזאָגט דעמאָלט, אַז ווען אַ מענטש זעט, אַז דער פאָרהאָנג איז אים פאַרמאַכט, מען דאווענט אויף עפעס און דאווענט און דאווענט און ס'זעט אים אויס אז ער ווערט נישט נענה, צו עפעס א נסיון וואס ער ווערט נישט פטור פון דעם, זאל ער וויסן דארטן באהאלט זיך דער מלך און ער וויל זען ווי דו קומסט אן צו אים, דארטן ווי ס'זעהט דיר אויס די פארהאנג פארמאכט סכותה לראשי ביום נשק, דארטן וועסטו וויסן דארטן באהאלט זיך דער מלך, דער מלך דארטן באהאלט זיך, אב הרחמים שוכן מרומים. זאגט די וועלט, איינער גיט יענעם א קניפ, ער גיט אים א קניפ, ס'טוט דיר וויי, אבער ער האלט דיר אן דעמאלטס. די רבונו של עולם גיט דא האלט אן כלל ישראל יעצט, אוי, ער האלט אן כלל ישראל, ער האלט, אוי האלט ער אן. אב הרחמים שוכן מרומים. אדרבה, ס'זעט אויס א מענטשן אזוי מעורפל. האט מען געפרעגט אמאל ר' מענדל פוטערפאס ער איז דאך אריבער סיביר דער גרויסע משפיע און דער גרויסע צדיק אריבער סיביר וואס אונז וועלן אין לעבן נישט קענען פארשטיין וואס דאס מיינט סיביר די שווערע מרות מרורות די צרות צרורות זענען דארטן אריבער האט מען געפרעגט ר' מענדל וויאזוי ביסטו עס אריבער זאגט מיט אמונה האבן זיי אים געפרעגט ווי אזוי האסטו געהאט אמונה אין אזא סיביר דאס ווילן מיר וויסן האט ער זיי דערציילט אז דארטן אין סיביר זיי זענען געווען געפענגענע געווען אידן און להבדיל גוים, אידן און להבדיל גוים, זיי זענען געווען געפענגענע דארט, און דארטן איז געווען צוויי הויכע בערג, צווישן די צוויי בערג איז געווען א טיפע טאל, און א גוי ארויף געגאנגען אויף איין שפיץ בארג אריין געקנאקט א אייזן, אויף א צווייטע שפיץ די צווייטן שפיץ בארג אויך אריין געקנאקט א אייזן, צווישן די צוויי בערג איז געווען א טאל. ער האט אריינגעקנאקט אייזענעס אין דעם בארג און דעם בארג, שפעטער האט ער צוגעבינדן א שטריק פון איין אייזן צום צווייטן אייזן, צוגעבינדן א שטריק, און האט געפרעגט דעם גאנצן עולם, חברה, ענק ווילן זען ווי איך גיי אריבער אויפן שטריק? האבן זיי געזאגט, ניין, אונז ווילן נישט, באלד מיר דארפן צוזאמענקלייבן דיינע ביינערלעך, אונז ווילן מיר נישט זען. אבער ס'איז דאך א חכמה וואס די אייבערשטער האט אריינגעגעבן, א לוליין, רופט מען דאס, יא, א חכמה וואס די אייבערשטער האט אריינגעגעבן, און ער איז אריבער אויפן שטריק. ער איז אריבער אויפן שטריק. שפעטער פרעגט ער זיי, נאך וואס ער איז אריבער דעם שטריק פרעגט ער זיי, איר ווילט זען ווי איך גיי אריבער נאכאמאל דעם שטריק אויף צוריק? האבן זיי געזאגט, ניין ניין ניין, גענוג איינמאל, מיר האבן עס נישט געקענט זען נאכאמאל. אבער דער גוי האט געמאכט א בואי בשלום, ער איז צוריק געגאנגען דעם גאנצן וועג צוריק. שפעטער האט ער זיי געפרעגט, חברה, נו, ענק גלייבן איך קען גיין א דריטן מאל? האבן זיי געזאגט, עס דארף מען נישט גלייבן, עס האט מען געזען. איר גלייבט איך קען גיין א דריט מאל? יא. יא. האט ער זיי געפרעגט, איר גלייבט איך קען גיין מיט א וועגעלע אויך אויפן שטריק? האבן זיי געזאגט די וועגעלע איז נישט די פראבלעם, אז מען קען גיין, אונז ווייסן נישט וויאזוי מען גייט אויף אזא שטריק, אז מען קען גיין מיט אזא שטריק קען מען גיין מיט א וועגעלע אויך. ענק גלייבן איך קען גיין מיט א וועגעלע. האבן אלע געזאגט יא. יא. אפשר איינער פון ענק מוכן זיך אריין זעצן אין וועגעלע? פארשטייט זיך קיינער האט, קיינער איז נישט געווען, קיינער האט זיך נישט אריין געזעצט. נאר דערציילט ר' מענדל וואס ער האט געזען. ער האט געזעהן עפעס א מיידעלע האט זיך אריינגעזעצט אין וועגעלע, און דער גוי דער לוליאן האט איר אריבערגעפירט. האט דערציילט ר' מענדל אז זענען אלע געלאפן שפעטער צו דער מיידעלע מ'האט איר געפרעגט האסט נישט מורא געהאט? האט זי געזאגט ניין. ניין? וויאזוי האסטו נישט מורא געהאט? האט זי געזאגט ווייל דער לוליאן דער גוי דאס איז מיין טאטע. האט ר' מענדל געזאגט כ'האב זיך דעמאלטס אויסגעלערנט אז מ'ווייסט אז דער טאטע האלט דעם וועגעלע האט מען פון גארנישט מורא, מ'ווייסט אז די גרויסע טאטע האלט דעם וועגעלע ס'זעט דיר אויס שווארץ אבער די טאטע קוקט פון קוקעל די זעט דיר אויס מלא רחמים שוכן במרומים דארטן מ'ווייסט די טאטע האלט דעם וועגעלע האט מען פון גארנישט מורא נישט ברוחניות נישט בגשמיות די טאטע האלט דעם וועגעלע. וואס איז די יסוד בראשית די ערשטע זאך וויסן אז ברא אלוקים את השמים ואת הארץ די טאטע האלט די וועגעלע ווען ס'זעט דיר אויס א קניפ זאלסטו וויסן ער האלט דיר אן דעמאלטס זעט דיר אויס שווארץ דער רבונו של עולם קוקט אריין פון דעם אמנם כן ס'איז פארשטעלט דאס איז די נסיון אויף דעם זענען מיר אידעלעך צייט ס'איז געווען א איד אין ירושלים האט געהייסן ר' פנחס רוזנבוים זכרונו לברכה אוועק פאר אפאר יאר חשוב'ע איד גרויסע תלמיד חכם געווען יבדל לחיים מיר האבן ארויפגעגאנגען צו אים מבקר חולה זיין ס'איז געווען די לעצטע מאל מיר געווען ביי אים יבדל לחיים איז געווען א ליל שישי פאר ווען ער איז אוועק ער איז אוועק שבת אינדערפרי און עס איז געווען ליל שישי דארטן אין שטוב איז געווען דארטן אין ירושלים ער האט געוואוינט אויפן פערדן שטאק דער ר' פנחס האט געוויסט גוט ווי ער האלט ער האט געוויסט אלעסדינג ער איז געווען בשמחה מיט אמונה. האט זיך געמוטשעט דארטן, אוי! און געווען מיט די שמחה, האט ער אזוי געזאגט, ער האט קוים גערעדט, דעמאלטס האט ער געזאגט אזוי, אז ס'איז געווען עפעס א, ער האט געוואוינט אויפן פערדן שטאק, מ'האט געזען אז ער רעדט פון זיך, ער האט געוואלט מסביר זיין אזא מצב ווי ער האלט זיך מיט די אמונה, מיטן שמחה, האט ער געזאגט אז ס'איז געווען אויפן פערדן שטאק, געווען א שטוב מיט קינדער, און פלוצלינג אריינקומען א גאסט אין שטוב, ווער? א לייב. א רבי אריה! א לייבעלע! כאילו מען כאפט א ציטער, איינער ארויף אויפן שאפע, איינער אויפן פריזשידער, איינער אויפן גאז, כאפט א ציטער, איין יאנקעלע, איינער פון די קינדער, איז געבליבן אונטן, נישט דערשראקן, רואיג, ער שטייט לעבן לייב, און די קינדער האבן געשריגן, באלד צורייסט ער אים! און ער שטייט און קוקט אויפן לייב, און די קינדער האבן געשריגן מיט פחדים, ווער ווייסט וואס ער מאכט אים באלד, און אינמיטן האט דער לייב געלייגט אויף אים די לאפעס. אוי האבן די קינדער געשריגן שמע ישראל ממעמקים לצבא השם אלוקים און די קינדער רואיג געלייגט אויף אים די לאפעס און ער איז רואיג ביז די לייב האט אראפ גענומען די פארשטעלעכטס די תחפושות ווער איז דאס געווען? די טאטע די טאטע איז דאס געווען און אלע אינגלעך ער איז געווען פארשטעלט אויף א לייב זענען אלע אינגלעך געלאפן צו דעם יאנקעלע און געפרעגט, יאנקעלע, וויאזוי האסטו געוואוסט ס'איז טאטי? וויאזוי האסטו געוואוסט ס'איז טאטי? האט ער געזאגט, חברה, דא איז דער פערדע שטאק, א שליסל פון די דירה האט נישט קיין לייב, א שליסל פון די דירה האט נאר טאטי. האב איך געוואוסט אז די לייב איז א טאטי, נאר האט זיך פארשטעלט אויף א לייב. אזוי האט ר' פנחס מסביר געווען זיין מצב, ער זאגט דו ביסט דער טאטע ווייל די אלע מעשות, ס'איז פארשטעלטע מעשות, דער טאטע איז דא, אויך אין אתה ק-ל מסתתר איז טאטע, דער רבונו של עולם פארשטעלט זיך דא אינעם לייב, אמנם כן אונז בעט מען אויף אזעלכע זאכן פרוק יא עמך מפום אריותא, אז די פארשטעלעכץ זאל אראפגיין זאל מען זען די גרויסע טאטע, אבער דער תפקיד אונזערע אין אזעלכע זמנים זיך מתעמק זיין און גלייבן, אז אלצדינג איז דא די גרויסע טאטע איז דא פארשטעלט ווי די בעל שם פון מיכלשטאט אונז זאגט די פארהאנג איז פארמאכט די טאטע איז דא די קוקער איז שווארץ די טאטע קוקט די לאסט מאשין פארט נישט אליין ס'איז דא א דרייווער ס'איז דא א דרייווער רוח סערה עושה דברו זיך מתבונן זיין יא דאס איז די תפקיד פון דעם תקופה זיך מתבונן זיין אין די עושה דברו יעדער מענטש האט זיך זיין תפקיד יעדע תקופה האט זיך זיין תפקיד, רוח סערה עושה דברו, אונז גלייבן מיר דאך נישט אין די אלע פיסטע מעשות יא? אונז גלייבן מיר דאך נאר אין עושה דברו אויף דעם זעמער אידן אבער איכ'ל זאגן נאך א לשון הרמב"ם אין פרק א' הלכות תעניות.

דאס איז דאס וואס נעמט אוועק די צרה. ווען מען גיבט א געשריי, יא, כלל ישראל לויפט היינט אריין אין די בתי מדרשים און מ'איז מתפלל און מיט תהלים און מיט סליחות דבקות, דבקות, זאגט ער בשם דא אזוי מדרכי מדרכי התשובה שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם וזה שיגרם להם להסיר הצרה מעליהם זאגט דער רמב"ם ווייטער אבל אם לא יזעקו

און ער נעמט א פעדער מיט א בלאט און ער הייבט אן צו שרייבן באריכות א ביאור מבאר וואס מיינט דאס א פאטש און ער איז מבאר עס קלאר אז וואס מיינט דאס א פאטש אז עפעס אזא הארטע זאך וואס איז די האנט האט מיט א פלוצלינג געגעבן נוחת געווען אויף א ווייכע פלייש אויפן באק, פליצלינג אזא פעסטע דאס, און פון דעם איז געווארן א קול א קלינג, און די באק איז געווארן רויט, און גייט אריבער אפאר מינוט גייט אראפ די רויטקייט פונעם באק, אזוי איז ער מנתח און מבאר וואס איז דאס א סטירה א פאטש, די טאטע איז געווארן אויסער זיך, איך האב אים געגעבן א פאטש פארוואס? ער זאל ווערן א מענטש, און דער גייט ער מבאר וואס מיינט דאס א פאטש? רבותי, אזוי קוקט עס אויס ממש די בילד, כביכול האט דא געגעבן א פאטש, דער רבונו של עולם וויל אונז זאל מיר תשובה טון צו אים, און מ'גייט און מ'איז מבאר וואס די פאטש איז, די מחבל איז אריינגעגאנגען פון דארטן צו ער איז אנטלאפן אהין, פון ווי איז ער אריין און ווי איז ער אנטלאפן? אויף דעם זאגט דער רמב ם אזא שארף לשון, ער זאגט מדרכי התשובה איז דאס פארשטיין אז דער רבונו של עולם האט געגעבן דעם פאטש, זאל נישט זיין ווי דער נביא זאגט לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו, ווען מען טייטשט דעם פאטש, ווי איז ער אריינגעקומען ווי איז ער ארויסגעקומען, אויף דעם איז ממילא ווייסן מיר אז דער רבונו של עולם וויל עפעס פון אונז. איר ווייסט דעם לשון הרמב ם דא, דער רמב ם זאגט אז טאמער איינער האט, אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע להם, וצרה זו נקרה נקרית, זאגט דער רמב ם הרי זו דרך אכזריות, ס'איז א דרך אכזריות, דער רמב ם שרייבט נישט דעם לשון אויף קיין שום עבירה שבתורה. אויף קיין שום עבירה שרייבט נישט דער רמב ם דעם לשון ס'איז דרך אכזריות. פארוואס דא שרייבט עס דער רמב ם? דער פשוט'ער פשט איז ווייל דער רמב ם איז ווייטער ממשיך, ס'איז דרך אכזריות און די און דאס איז וואס איז גורם צו מוסיף זיין נאך צרות. דערפאר הייסט עס דרך אכזריות. אבער אנדערע זענען מסביר פשט אין רמב ם אז פארוואס דער רמב ם זאגט דרך אכזריות. ווייל אז דו קענסט תולה זיין אויפ'ן בעל הרחמים, דו קענסט תולה זיין אזא זאך אויפ'ן בעל הרחמים, אז פלוצלינג אזוי סתם אוועקגענומען אזויפיל הונדערטער נפשות. פלוצלינג אן קיין סיבה זאגט דער רמב ם הרי זו דרך אכזר נאר אן אכזר קען טראכטן אזוי אז דו פארשטייסט נישט אז דער אייבערשטער וויל עפעס פון דיר אז דער אייבערשטער וויל עפעס דא איז געקומען פלוצלינג אזא פאטש לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומית שבלב זאגן אז דאס איז געשען פלוצלינג אן קיין סיבה דאס איז נאר אן אכזר קען טראכטן אזוי אוועקגענומען אזויפיל נפשות פון אידן פלוצלינג. נאר ווי זאגט דער בעל התניא, אל תהי כסוס כפרד זאגט דוד המלך אין תהלים, זיי נישט ווי דעם פערד, די פערד מען שמייסט אים ער גייט ווייטער, דו גיי נישט ווייטער גיב זיך א שטעל אפ גיב א קוק ווער שמייסט פארוואס שמייסט, גיב א קוק ווער קלאפט פארוואס קלאפט, זיי נישט ווי דער פערד מען קלאפט אים ער גייט ווייטער, גיב זיך א דריי אויס גיב א קוק ווער קלאפט פארוואס קלאפט, וואס דא גייט פאר. צו פארשטיין אז די אב הרחמן מאכט אזא זאך איז כל חד וחד בדידיה עפעס א בדק הבית מ'דערציילט אז איינער האט געפרעגט דעם קדושת ציון אינמיטן קריג איינער האט געפרעגט דעם קדושת ציון אינמיטן קריג די נאצים ימח שמם האבן דאך דארטן געהארגעט די אייבישטער זאל שומר ומציל זיין און ער פרעגט דעם קדושת ציון זאג נאר וואו איז דער רבונו של עולם וואו איז דער רבונו של עולם דא אזא ערשטע פוינט האט ער אים געזאגט דער קדושת ציון עס איז געווען א איד ער האט געהאט א ווילא, א דירה ווילא, ארום דעם ווילא איז געווען א גארטן, ארום דעם גארטן איז געווען א גדר, און הינטערן גדר איז געווען חיות טרף, לייבן, בערן, וואלפן, חיות טרף איז געווען ארום הינטערן גדר. און דער איד, דער באלעבאס, האט געהאט א בחור וואס כסדר פלעגט ער אריבערטאנצן דעם גדר, און דער טאטע האט אים געווארנט, מען טאר נישט אריבערטאנצן דעם גדר, ווייל ס'איז דא דארטן חיות, לייבן דארט, אבער א בחור איז דאך א אויבער חכם, א בחור, דווקא אריבערגעטאנצן, און דער טאטע ווארנט אים מען טאר נישט אריבערטאנצן, א בחור, א אויבער חכם, דווקא, דער טאטע האט נישט געהאט צו צוויי ברירות, דער טאטע האט זיך פארשטעלט פאר א לייב, האט זיך אנגעטון ווי א לייב, האט מיט אזא. ער האט זיך אנגעטון ווי א לייב, און ווען דער בחור איז אריבערגעטאנצט האט ער געמאכט אזוי, ער האט זיך פארשטעלט ווי א לייב, ער איז געגאנגען על ארבע, ווען דער בחור זון איז אריבערגעטאנצט האט ער אים געגעבן א גוטן בייס, ער האט אים געגעבן א גוטן צובייס, און דער בחור האט געשריגן טאטי טאטי, ער האט נישט געוואוסט אז דאס איז דער טאטע, ער האט געשריגן טאטי אין שטוב, לעורר רחמי האב על הבן, טאטי טאטי, און האט אים גוט צוביסן, און שפעטער איז דער טאטע געגאנגען ארום און ארום.

ימח שמו. דער רבוש ע פארשטעלט זיך אין אים, און ער ווארנט דיר, טאנץ נישט אריבער קיין גדרים אין יראת שמים זאל נישט זיין קיין ושב מאחריך. ער ווארנט טאנץ נישט אריבער קיין גדרים, א גדר אין יראת שמים, כל חד וחד בדידיה, יעדער איינער מיט זיינס, אבער א גדר אין יראת שמים, ער זאגט דא איז די אייבישטער. פונקט ווי דארט האט די טאטע געזאגט אז ער איז דאס געווען, ער האט זיך פארשטעלט אין א לייב, האט ער געזאגט דער רבוש ע איז דא, דער רבוש ע פארשטעלט זיך אין אים, און ער ווארנט טאנץ נישט אריבער קיין גדרים. נישט זיין קיין ושב מאחריך שטייט בראשית ברא אלקים שטייט דאך וועגן יראת שמים ראשית חכמה יראת השם אזוי אז א איד צוזאמען מיטן התחזקות מיט צוזאמען מיטן התחזקות וויסן אוודאי נאר מיט א התחזקות און מיט א התחזקות וויסן אז דער רבונו של עולם רעדט מיט אן ירא שמים רבי שלום שאצער ס'איז געווען ער איז געגאנגען מיט זיין איידעם דער וואידיסלאווער רב ס'איז געווען אינמיטן מלחמה און ביי מלחמה האט מען דאך אכטונג געגעבן ס'זאל זיין טונקל אין אלע הייזער אז דער אויב דער שונא זאל נישט זען קיין מקום ישוב זיין טונקל און וואס האבן די אידעלעך געמאכט? זיי האבן דאך געוואלט זיין ליכטיג, וואס האבן זיי געטון? מען האט געקויפט שווארצע בד, שווארצע סחורה, און מען האט אנגעצינדן די לעקטערע, און מען האט געלייגט די שווארצע בד, די שווארצע סחורה האט מען געלייגט אויף די פענסטער, שווארץ. ווען דער איד איז געגאנגען קויפן, א איד איז געגאנגען קויפן נאך שווארצע בד, האט דער מוכר אים געפרעגט צוויי שאלות. איין שאלה האט מען געפרעגט וואס איז די נומער לאמפ? ווייל טאמער די לאמפ איז א טויזענטער און איז א שטארקע לאמפ דארף ער אסאך א שווארצערע בד מער א דיקערע בד א דיקערע שווארצע בד טאמער ס'איז א שוואכערע לאמפ דארף מען נישט קיין אזא שווארצע בד אבער טאמער ס'איז א שטארקע לאמפ דארף ער א טיפע א שווארצע דיקע א דיקע שווארצע בד איין שאלה די צווייטע שאלה וואס איז געווען ווי נאנט איז די לאמפ צום פענסטער ווייל וואס נענטער ס'איז צום פענסטער דארף מען מער א דיקערע שווארצערע בד שטאף. איז די צוויי שאלות האט מען געפרעגט, די ערשטע שאלה וואסערע נומער איז די לאמפ, טאמער ס'איז א שטארקע לאמפ דארף מען א שווארצערע בד, די צווייטע שאלה ווי נאנט ס'איז צום פענסטער. איז רבי שלום שאצער דארטן שפאצירט מיטן וואוידיסלאווער רב אז אינמיטן מלחמה, האט אים באוויזן אויף עפעס א פענסטער, זעהסט דארטן איז דא א שווארצע בד, א דיקע בד, א דיקע און א שווארצער, ס'איז א סימן אז דארטן איז דא גאר א שטארקע לאמפ און ס'איז נאנט צום פענסטער, דו ווילסט זאגן אז טאמער מען זעהט אזא שווארצע בד, מען זעהט אזוי טונקל, זאלסטו וויסן דא איז באהאלטן א גרויסער אור און ס'איז שוין אט אט אט צו נאנט צום פענסטער. דא איז באהאלטן גאר א גרויסע אור און דא איז און דאס איז גאר נאנט צום פענסטער אזוי ארום אז א איד אוודאי און אוודאי דארף ער זיך מחזק זיין וויסן אז דא איז באהאלטן א אור און ס'איז נאנט צום פענסטער בראשית ברא אלקים את, זאגט ר' מאיר פרעמישלאנער עס שטייט אין אפטער רב אויכעט בראשית ברא אלקים את ראשי תיבות בית בית א א וואס איז ראשי תיבות? בראשית ברא אלקים את בית בית א א ראשי תיבות בך בטחתי אל אבושה בראשית ברא אלקים את בית בית אלף אלף ראשי תיבות אשרי אדם בוטח בך אז מיט דעם הייבט אן די תורה ווייל דאס איז די ערשטע יסוד פון א אידן די מהות פון א אידן בך בטחתי אל אבושה אשרי אדם בוטח בך זיך מחזק זיין אין יעדן שווארצע בד וויסן אז דא איז באהאלטן דאס איז די עיקר תורה. דאס נישט וויסן איך דאס און אין ירושלמי שטייט אין ברכות אין פרק ה' הלכה א' רב חזקיה בשם רבי יוחנן אמר לעולם לא יהי' פסוק זה זז מתוך פיך גאנצן טאג האלטן אין איין זאגן וואסערע פסוקים השם צבקות עמנו משגב לנו אלקי יעקב סלה רבי יוסי בשם רבי יוחנן וחברייא אמרי השם צבקות אשרי אדם בוטח בך כסדר זאגן אשרי אדם בוטח בך, זיך מחזק זיין מיט אמונה און בטחון. יעצט זאגט דער דער חפץ חיים אז ס'שטייט די צווייטע פסוק די וואך וואס שטייט והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זאגט דער זאגט דער חפץ חיים אז פון אנהייב בריאה האט דער רבונו של עולם אויסגעלערנט אזוי איז אין טבע הבריאה אז אפילו ווען ס'איז א מצב ביי א בחור ביי א אינגערמאן פון הארץ היתה תוהו ובוהו, ס'איז א מצב פון חושך, זאלסטו וויסן דעמאלטס איז אויך ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, און דעמאלטס זאלסטו וויסן דער רבונו של עולם איז חופף, און בקרוב וועט זיין ויאמר אלוקים יהי אור, בקרוב וועט זיין יהי אור. דאס איז דער רבונו, דאס שטייט אין אנהייב פר' די צווייטע פסוק זאגט ער, ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט מ'זאל עפעס אריינלייגן אין ט, מ'זאל וויסן אז ס'איז אין טבע הבריאה, אפילו ווען ס'זעט דיר אויס תוהו ובוהו, זעט דיר אויס חושך. זאלסטו וויסן דעמאלטס איז אויך רוח אלקים מרחפת על פני המים און דעמאלטס איז ויאמר אלקים יהי אור ענדיגט מען מיט א התבוננות אבער מיט א התבוננות רבותי אביסל אנדערש אביסל אנדערש אין אזא מצב אביסל אנדערש זיך געפירט אנדערש געדאווענט אנדערש געלערנט

זיי האבן געדאוונט ווייל זייער טאטע האט געדאוונט, דערפאר איז דאך געווען אזא בראך. ער האט געדאוונט, שחרית מנחה מעריב, האט זיך אביסל אנגעטון א גארטל ווייל זיין טאטע האט עס געמאכט. דאס הייסט געדאוונט ווי א מסורתי, מסורתי. ווייל זיין טאטע האט געדאוונט, אדער ער מאכט זיך נאך, ער מאכט זיין טאטן נאך, עפעס אזוי. ויצעק, דערפאר איז געווען די מצב ביטער, ווען ס'קומט אבער אזא מצב איז ויצעקו, מען קומט מיט א געשריי, מיט א געשריי. ער שרייבט די חפץ חיים, ס'דא א פסוק אין פרשת. כי תבוא ונצעק אל השם אלקי אבותינו וישמע השם את קולנו זאגט ער וישמע השם את תפלתנו לא נאמר שטייט וישמע השם את קולנו פארוואס פארוואס שטייט את קולנו ללמדנו בא שצריכים לצעוק בקול בעת צרה טאר נישט דאווענען פונקט ווי זיי דאווענען פאר צוויי וואכן צוויי וואכן געווען עשרת ימי תשובה האט מען געדאווענט אדער געדאווענט אבער שצריכים לצעוק בקול בעת צרה דארף מען שרייען בקול, ועל ידי זה עונה השם תיכף, ווען די צעקה איז בקול עונה השם תיכף ענטפערט דער אייבערשטער גלייך, זאגט ער אף כי לפעמים זאגן חזל אז ס'געדויערט ביי תפילה, ס'דא אמאל א תפילה וואס נענה לכמה ימים, און ס'דא ח און חזל זאגן ס'דא אמאל א תפילה וואס נענה לכמה שנים, ס'דויערט אפאר יאר, זאגט ער אבל הצעקה בקול מועלת מיד גלייך אויפן פלאץ, ווען ס'איז צעקה בקול, קודם ווייס איך נישט צו ער מיינט שרייען בקולות צעק ליבם אל ה' די הארץ זאל שרייען ווייל דאס שטייט אין זוהר הקדוש אין זוהר הקדוש שטייט צעקה איז בלב צעק ליבם אל ה' וואס הייסט צעק ליבם אז דו ווייסט אז נאר די אייבישטער קען העלפן נישט מיט די ער האט זיך משתדל די השתדלות און די השתדלות און איינע פון די השתדלות איז צו דאווענען אויכעט ניין זאגט די זוהר הקדוש צעקה איז טייטש צעק ליבם אל ה' צעקה וזעקה דבר אחד זאגט די זוהר הקדוש וזה די צעקה ווען מען שרייט, מען דאוונט נישט ער דאוונט, תפשו אומנות אבותם, נאר ער דאוונט ער שרייט, זאגט די זוהר הקדוש זה קרובה להקדוש ברוך הוא יותר מתפילה ואנחה, דכתיב כי אם צעוק יצעק אלי אויף דעם איז א הבטחה שמוע אשמע צעקתו, ווען ס'איז א צעקה מיטן הארץ, דו ווייסט אז נאר די אייבערשטער קען העלפן, דא ביי אזא צעקה זאגט ער צעקה בקול

ער דערציילט אז די נאצים ימח שמם זענען אריינגעקומען צו אים אין אין זיי זענען אריינגעקומען אין אונגארן האבן זיי געכאפט די אלע חברה וואס זענען געווען פון אַכצן ביז פֿינף און פֿופֿציק פון אַכצן ביז פֿינף און פֿופֿציק האבן זיי גענומען צו די ארבעט און די אלע וואס זענען געווען אונטער אַכצן און העכער פֿינף און פֿופֿציק גלייך אין קאלעך אויוון און אין אויוון פארברענט. ווי אזוי האבן זיי געוויסט ווער איז אַכצן און ווער נישט? זאגט ער זיי האבן אריינגעקנאקט א א שטאנג אייזערנע שטאנג אין וואנט אין א געוויסע גובה, ווער עס איז אנגעקומען ביז צום שטאנג, האבן זיי געזאגט ער איז א אכצענער צו די ארבעט, ווער עס איז נישט אנגעקומען צום שטאנג, גלייך אין קאלעך אויווען צו פארברענען, קיין אוישוויץ. האט ער געזאגט ר' קלמן אז ער איז דארטן אריבער געגאנגען, אבער ער איז געווען א יונגער, ער האט געוואלט אנקומען צום שטאנג האט ער זיך אוועק געשטעלט אויף די שפיץ פינגערס פון די פיס, האט עס אים נישט געהאלפן האט מען אים גענומען גלייך קיין אוישוויץ. אזוי האבן זיך אויך געכאפט אסאך קינדער, און זיי גענומען אלע אויפן באן קיין אושוויץ, אסאך אסאך א ים מיט קינדער איז דארטן געווען אויף די באנען וואס מ'האט זיי געפירט קיין אושוויץ, און אויפן וועג קיין אושוויץ האבן אלע געוויסט אז ס'איז די לעצטע וועג, מען גייט זיי פארברענען, האט ער געזאגט אויפן וועג האט זיך איין קינד אויפגעהויבן און ער האט געזאגט חברה,

ווען דער כתב סופר האט ממלא מקום געווען זיין טאטן אין פרעשבורג, איז געווען דארטן אין פרעשבורג, דער מושל פון פרעשבורג איז געגאנגען אין די גאס, און ס'איז דעמאלטס געגאנגען א, עס איז געווען עפעס א איד וואס האט געהאט א משרת א גוי, און דער מושל איז געגאנגען אין די גאס און האט געהאט אין קעשענע א בערזל וואס איז געווען מיט אסאך שטרות פון געלט, און דער משרת דער גוי האט געזען דעם בערזל, האט ער עס ארויסגעלקח'נט, ער האט עס ארויסגענומען פונעם מושל, און ווי האט ער עס באהאלטן? ביי זיין באלעבאס די איד, ביי זיין באלעבאס די איד, דארטן האט ער עס באהאלטן. דער מושל איז געוואר געווארן, מען האט עס ארויסגענומען פון זיין קעשענע, אוי איז ער געווארן בחרון אף וזעם וכעס, אזא חוצפה מען קען אים ארויסנעמען פון קעשענע, מען קען אים ארויסנעמען פון קעשענע, ער איז געווארן מיט א געפערליכן כעס, ווי קען געשען אזא זאך? ער האט געהייסן און באפוילן די אלע שוטרים פאליציי פון פרעשבורג מ'זאל ארום גיין מבית לבית כאפן ווי מען טרעפט אויס דעם בערזל און דעם וואס מ'כאפט דעם בערזל זאל מען ברענגען מען זאל אים הענגען אין כיכר העיר לעיני כל המדינה למען ישמעו ויראו וואס הייסט מען לקח'נט ארויס פונעם מושל א בערזל? די שוטרים זענען אריבער געגאנגען מבית לבית ביז מען האט עס געטראפן ביי דעם איד. ווייל דער משרת דער גוי האט עס באהאלטן ביי דעם איד. גלייך האט מען גענומען די איד מיט קייטלעך מ'האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה און די איד האט געשריגן אז ער איז חף מפשע ער האט גארנישט געמאכט ער האט גארנישט געמאכט ער ווייסט נישט ווי ס'איז אנגעקומען צו אים. און זיי האבן געזאגט דריי נישט קיין קאפ קיין אומצו קיין הוי' און מען האט אים שוין געדארפט ארויסנעמען להריגה דאנערשטאג צוועלף אזייגער בייטאג האט מען געדארפט ארויסנעמען להריגה לעיני כל העיר. דער כתב סופר איז געוואר געווארן פון דעם, איז אריין געגאנגען בעובי הקורה, ער איז געגאנגען אין די אלע אפיסן, פון די אלע פענסטערס, די אלע שרים, און ער איז דארטן געלאפן מיט געלט, האט ער געטיילט קאנווערטן מיט געלט פאר אלע שרים, און ער האט געזאגט, איך קען דעם אינגערמאן, איך בין זיכער מיליאן פראצענט אז ער האט עס נישט גע'גנב'עט, איך קען אים, ער האט נישט גע'גנב'ט, ס'קען נישט זיין, ער האט עס נישט געמאכט. די פראבלעם איז געווען, אז קיינער האט זיך נישט געקענט דא אריינמישן, ווייל דער מושל איז געווען אין אזא כעס, אז יעדער איינער האט געציטערט צו רעדן. האט געזען ס'גייט נישט, האט ער זיך אויפגעהויבן דער כתב סופר אריבערגעפארן קיין בודאפעסט, בודאפעסט איז געווען די עיר הבירה, דארט זענען געווען די גאר שרים העליונים, די גרעסטע שרים, ער איז דארטן געפארן און געווארפן שוחד אויף אלע זייטן, און האט צו אלע שרים גערעדט, ער האט געזאגט איך קען דעם אידן, ער האט ער האט עס זיכער נישט געמאכט, פאר מיר קלאר איז עס. ס'איז נישט געווען צו וועמען צו רעדן, ווייל די אלע שרים האבן געציטערט צו רעדן, ווייל דער מושל איז געווען אין אזא כעס, אין אזא כעס. בקיצור, מיטוואך ביינאכט, ער איז ביזן לעצטן מינוט געבליבן אין בודאפעסט, מיטוואך ביינאכט איינס אזייגער ביינאכט האט ער געזען אז ס'איז נישטא צו וועמען צו רעדן, ער האט גערעדט אלץ צו פארמאכטע אויערן, פארמאכטע פענסטערס, ער האט זיך אויפגעהויבן און אהיימגעקומען קיין פרעשבורג, ער האט זיך אוועקגעזעצט דארטן אויפן סאפא, ער איז געווען אזוי אויסגעמוטשעט פון די אלע טעג וואס ער האט אנגעהאט, ער האט זיך אוועקגעזעצט אויפן סאפא און ער איז אנטשלאפן געווארן. און אנטשלאפן געווארן. גלייך ווי ער איז אנטשלאפן געווארן איז נתגלה געווארן צו אים די הייליגע חתם סופר פון הימל די טאטע. און די חתם סופר האט צו אים געזאגט, מען גייט ארויסנעמען פון ביי דיר אין קהילה גייט מען ארויסנעמען א אינגערמאן להריגה מארגן צוועלף אזייגער, ער גייט איבערלאזן אונטער זיך א אלמנה מיט יתומים, און דו לייגסט זיך שלאפן? און דו קענסט יעצט גיין שלאפן? מען גייט ארויסנעמען א אינגערמאן על לא עוול בכפו גייט מען ארויסנעמען און דו לייגסט זיך שלאפן? האט ער געשריגן, טאטע נו וואס זאל איך טון? וואס קען איך טון? איך בין געלאפן אין אלע פענסטערס אין בודאפעסט אין פרעשבורג, וואס, געשפרייט געלטער, וואס נאך קען איך טון? האט דער הייליגער חתם סופר געזאגט, וואס טון? האט ער אים געשריגן, דאווענען! דאווענען! וואס טון? צוויי אזייגער ביינאכט רבותי, האט זיך געגעבן א כאפ אויף פון דעם חלום, גלייך ווי ער איז אנטשלאפן געווארן געווען די חלום האט זיך אויך געגעבן א כאפ אויף, האט ער געהייסן אלע משמשים אריבער קומען, האט אויפגעוועקט די משמשים זאלן גיין אויפוועקן גאנץ שטאט, אנשים נשים וטף, אויפוועקן גאנץ שטאט, אלע אריין לויפן אין בית מדרש, דריי אזייגער ביינאכט אלע אריין אין בית מדרש, די כתב סופר איז אריין געקומען אין בית מדרש נאך זיי, און האט געגעבן א מאך אויף דעם ארון קודש, און האט געגעבן א קלאפ אויפן בימה און געזאגט רבותי, איך בין געווען אין אלע פענסטערס און אלע שרים, געקלאפט אין אלע טירן, אלע טירן זענען פארשלאסן, ס'איז נישטא צו וועמען צו רעדן, אלץ איז פארשלאסן, האט ער געשריגן דעם עולם אבער שערי שמים לא ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, איר קענט זיך פארשטעלן די עולם האט זיך געגעבן א צווויין, מען ווייסט מארגן גייט מען ארויסנעמען א אינגערמאן להריגה, די עולם האט זיך צווויינט דארטן, ס'איז געווען דארטן נחלי דמעות, און דא איז געווען די נס. וואס? צומארגנס ווען מ'האט ארויסגענומען דעם אידן להריגה, מ'האט אים ארויסגענומען פון תפיסה, האט די שופט דארט מחליט געווען, אז מ'האט דאך אזויפיל, מ'דארף דאך חקירות, אז דער משרת, דער משרת איז דאך א שטוב מענטש, דער משרת דער גוי, ער איז דאך א שטוב מענטש דארט, מ'האט מיט אים בכלל נישט גערעדט, לאמיר מיט אים אויכעט עפעס רעדן, חוקר זיין עפעס. נו, וועט זיך מיט דעם נישט, האט מען איהם אנגעהויבן חוקר צו זיין און ער האט זיך נישט געווען גרייט אויף קיין חקירות בכלל, ס'איז געווארן ביי אים אזוי פלוצלינג, איז ער צובראכן געווארן אינמיטן, האט מודה געווען און מ'האט געהאנגען דעם משרת און דער איד איז געראטעוועט געווארן. איר פארשטייט וואס הייסט דאווענען? איר פארשטייט וואס הייסט צעקה בקול מועלת מיד וואס ער זאגט? ס'איז ביי איהם ונצעק מאכט וישמע השם את קולינו. נישט נאר ביים ונצעק סדר נאכט. נישט נאר ביים ונצעק, ביים ונצעק א צעקה בקול מועלת מיד. צעקה איז די אַרט זאָל שרײַען, נאָר, איך װײס, ס'איז געװען, געװען עפּעס אַ קאַרלינער אין בריסק, אין בריסק איז געווען א קארלינער פלעגט שרייען ביים דאווענען, און די בריסקערס דארטן האט עס געשטערט געפערליך ער שרייט דארטן, זיי האבן געזאגט דעם בריסקער רב אז אדער מאכט דער רב מיט אים סדר טאמער נישט ווארפן מיר אים ארויס פון דא, אדער מאכן אונז מיט אים סדר, דער בריסקער רב האט אנגעזאגט מען זאל אים נישט טשעפען, איך וועל זיך א עצה געבן מיט אים, דער בריסקער רב איז ארויסגעגאנגען אין מאריענבאד אין די וואלד, האט ער געהייסן דעם קארלינער חסיד זאל מיטקומען מיט אים.

האט דער קארלינער חסיד אים געענטפערט, רבי איך ווייס אז די אייבישטער הערט מיר, איך שריי ווייל איך וויל הערן וואס איך רעד, איך שריי ווייל איך וויל הערן וואס איך רעד, איך מיין די תכלית איז צעק לבם אל השם, נאר אסאך מאל דארף מען מיט קולות אז די מענטש זאל הערן אין זיין הארץ, פארשטייט אז נישט זיך ארום און ארום. א צעקה פון יעדן אידן, דער פלא יועץ ברענגט א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אז מען זאגט ביי אין תהלים כ ד, אין תהלים ל ד, מען זאגט דאך עס יעדן שבת, פני השם בעושי רע להכרית מארץ זכרם, וואס שטייט שפעטער? צעקו והשם שמע ומכל צרותם, זאגט דער פלא יועץ, אין ערך צעקה. אז פני ה' בעושי רע אפילו די עושי רע וואס דינם נגזר להכרית מארץ זכרם, פני ה' בעושי רע להכרית מארץ זכרם, אפילו די עושי רע ווען נאר צעקו איז והשם שמע ומכל צרותם הצילם, אפילו די עושי רע ווען נאר צעקו, דער אויבערשטער ווארט אויף צעקות. זאגן ביים חזון איש ווען ס'איז געקומען אזעלכע מצבים און דאס, נו, וואס וויל דער רבוש ע מ'זאל שרייען, דארף מען זיך נעמען שרייען, דארף מען זיך נעמען דאווענען. ווי ס'האט געזאגט דער חקל יצחק, כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמים. זאגט הדק מען דריקט היטב מען זאל ווערן גוט אבער היטב איז שוין גוט הדק וואס דריקט מען ווייטער מפני שהקול יפה לבשמים. מ'ווארט אויף א אידישע תפילה. א תפילה. א תפילה, אלע דאווענען דא, כ'וועל נישט קומען דא זאגן דאווענען. עס איז דא אזא ווארט, די חידא זאגט אויך, מען זאגט שועת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע, זאגט ער. באט, האט מייסד אים נערוועז געווען אז ביי שועת עניים שטייט נאר אתה תשמע, שטייט נישט תושיע. רבונו של עולם הערט, שטייט נישט העלפט. א. ביי צעקת הדל שטייט תושיע. נאך א נפקא מינה, ביי שועת עניים שטייט עניים לשון רבים, צעקת הדל א יחיד. זאגט די חידא, אפילו א יחיד ווען מען איז אבער א צעקה איז נישט סתם ותושיע העלפט די אייבישטער גלייך און קען זיין אפילו עניים לשון רבים אבער ס'איז נאר שוועה איז אתה תשמע שטייט נישט תושיע א צעקה אביסל אנדערש געדאווענט און דער מהרשא זאגט דארטן אויפן פלאץ דארט אין די גמרא דארטן אחד מן החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה זאגט דער מהרשא וואס טייטש תדאג כל החבורה כולה דא איז דאך אן תדאג כל העולם כולו וואס איז תדאג מיינט זיך דרייען מיט דאגות ניין זאגט ער, וואס טייטש ידאג? זאגט ער אזוי, ידאגו, בעי לאפושי ברחמי טפי נגד מידת הדין ששולט בו. דארף פשוט בעסער דאווענען. מער דאווענען. מער דאווענען. מער דאווענען טייטש איז בכמות, באריכות, אנדערש געדאווענט צעק לבם, די הארץ זאל זיך אנהייבן צו שרייען. דאס איז וואס מען ווארט היינט. אנדערש געדאווענט. אנדערש געדאווענט. איר ווייסט דער אלשיך הקדוש זאגט אין די פרשת בראשית א מורא'דיגע ווארט יעקב אבינו האט האט געקריגן די ברכות פון יצחק יא? שפעטער איז אריינגעקומען עשו די עולם געדענקט ער ברענגט ברכני גם אני אבי בא אחיך במרמה דיין ברודער האט צוגענומען ויקח ברכתך האט ער אנגעהויבן צו זאגן טאטע בסדר אבער לא אצלת לי ברכה גיב מיר אויך א ברכה ויען יצחק ויאמר לעשו האט אים געזאגט צו אים איך קען דיר גארנישט געבן ווייל הן גביר שמתי לך ער איז שוין געווארן דער גביר ער איז שוין געווארן דער אדון ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים אלץ האט ער שוין געקריגן איך קען דיר גארנישט געבן איך קען דיר גארנישט איך האב שוין נישטא וואס צו געבן אזוי זאגט אים יצחק שטייט ווייטער אין פסוק ויאמר עשו הברכה ויאמר עשו אל יצחק אביו הברכה אחת היא לך אבי וישא עשו קולו ויבך

שטעל דיר פאר ווען א איד לאזט טרערן ביים דאווענען. ס'ווערט א נייע יצירה, א נייע מצב. דאס איז אביסל אנדערש געדאווענט פון אנדערע אין אזעלכע טעג. פון איין זייט מתגבר זיין שטארק די אמונה, פון די אנדערע זייט אביסל די תפילה איז אביסל אנדערש. ר' פנחס'ל קאריצער שטייט אין אמרי פנחס וואס האט זיך געדרייט שטייט אין אמרי פנחס אז ביי ר' פנחס'ל קאריצער האט זיך געדרייט א איד ער האט געהייסן ר' בערל קאהן דער ר' בערל קאהן לא עלינו ולא עליכם ס'זענען אוועק עטליכע קינדער עטליכע קינדער אוועק און ר' פנחס'ל קאריצער האט אים צוגערופן און האט אים געזאגט בזה הלשון שטייט דארט מיינער! מיינער הייסט מיין בעסטער חבר! מיינער! מיינער, איך בעט דיך, ווי לאזט מען די קינדער שטארבן? דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך איין צום אייבערשטן, קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל. ער שפארט זיך, ער לאזט זיך נישט, קען ער אויסבעטן ביי אים וואס ער וויל. צעקה. מיינער! ווי לאזט מען די קינדער שטארבן? דו גלייבסט עס נישט? אז דער גרעסטער רשע, אז ער שפארט זיך צום אייבערשטן קען ער ביי אים אויסבעטן וואס ער וויל. דאס איז היינטיגע צייטן אביסל אנדערש געשריגן, געדאווענט, געשריגן. ווילסט וויסן וואס מ'ווארט היינט?

לדור ודור עד עולם. פרעגט ער פארוואס ווייל ער האט מיט תפילה אפגעשטעלט די מגפה? פשש, אהרן הכהן האט נישט אפגעשטעלט קיין מגפה, מיט קטורת, אהרן הכהן האט אפגעשטעלט מיט קטורת, פארוואס ביי אים שטייט נישט ותחשב לו לצדקה? זאגט אויב אהרן הכהן האט אפגעשטעלט מיט קטורת די מגפה קענסטו נישט זאגן לדור ודור עד עולם, היינט איז דא קטורת? היינט קענסטו אפשטעלן, היינט קענסטו נישט אפשטעלן מגפה, היינט נישטא קיין קטורת. אבער ביי פנחס וואס האט אפגעשטעלט די מגפה מיט תפילה, דאס איז ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם אז יעדן דור און יעדן יעדן דור און יעדן מצב קען מען מיט תפילה אפשטעלן אלעס. מיט תפילה קענסטו אלעס אפשטעלן. לדור ודור. יא. פארשטייט זיך רבותי, אביסעלע האט מען געשמועסט, אז מען כאפט אזא קניפ אביסעלע, דער רבונו של עולם רעדט צו אונז, איז אביסעלע זיך א אומקער צום צום רבונו של עולם א אומקער צום רבונו של עולם ווי שטייט די וואכעדיגע פרשה דארטן סוף פרשה דארטן ויראו בני אלקים את בנות האדם דארטן סוף פרשה און האט זיך אנגעהויבן דארטן מיטן דור המבול בית אברהם ברענגט דארטן ויראו בני אלקים ס'דא אסאך פירושים אין מדרש ווער איז דאס די בני אלקים דער לכל הפירושים לפי אלע פירושים, קיין פשוטע מענטשן איז דאס נישט געווען. ויראו בני אלקים, קיין פשוטע מענטשן איז דאס נישט געווען. אבער אפילו הכי זאגט ער ויראו זיי האבן אנגעהויבן צו פארפאטשקען די אויגן, פו, א דור המבול ארויסגעקומען פון זיי. פארפאטשקעטע אויגן, גיי א. איינער זאגט ער ונח מצא חן פארוואס ווייל בעיני ה' די אויגן איז געווען געטליכע אויגן. גייט מען אויף. רבותי זיי אביסעלע מיט אן יראת שמים. עס איז דא א לשון ער שרייבט רבי אלחנן וואסערמאן ער שרייבט עס אין קובץ הערות אין מסכת יבמות עמוד הונדערט און פופציג דארט שרייבט ער דארטן ס'איז דא א פסוק ער שרייבט עס אויף א ווארט אויף די וואכעדיגע סדרה ס'איז דא א פסוק די עולם קען די פסוק סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם וואס איז טייטש? זאגט ער אזוי, א מענטש מיינט אז יראת שמים איז עפעס א מעלה ביי א מענטשן, אז דער וואס ס'האט יראת שמים האט א מעלה, דער וואס האט נישט קיין יראת שמים איז אויך א מענטש נאר ס'פעלט אים די מעלה. דו האסט א גרויסן טעות, כי זה כל האדם, האסט נישט קיין יראת שמים ביסטו נישט קיין מענטש, ביסט א בעל חי, א בעל חי מיט א בילד פון א מענטש, אזוי זאגט ער, כי זה כל האדם איז די טייטש אז איינער וואס האט נישט קיין יראת שמים איז בכלל נישט קיין מענטש. נאר איז א בעל חי, כי זה כי זה כל האדם, נאר וואס, ס'איז דא אזוי, ס'איז דא טאמער האט ער אסאך יראת שמים, איז ער א אדם גדול, טאמער האט ער ווייניג יראת שמים איז ער א אדם קטן, אבער כי זה כל האדם די גאנצע יראת שמים דאס איז די מענטש, איינער וואס האט בכלל נישט קיין יראת שמים, איז ער בכלל נישט קיין בעל חי, איז ער בכלל נישט קיין מענטש, ער איז א בעל חי בתמונת אדם. זאגט ער דאס איז די טייטש שטייט די וואכעדיגע סדרה, ויאמר אלקים נעשה אדם זאגט די זוהר הקדוש, אז דער באשעפער זאגט פארן גאנצען בריאה, איך וויל נעמען פון יעדן איינעם אביסל און אזוי מאכן א מענטש, מ'האט גענומען פונעם שור, מ'האט גענומען פונעם ארי', מ'האט גענומען פונעם נחש, מ'האט גענומען פון עליונים, מ'האט גענומען פון תחתונים און פון דא איז באשאפן געווארן א מענטש. טא למעשה אין דעם מענטש איז א גאנצע גן החיות. יעדער מענטש איז מורכב פון א גן החיות, ער זאגט עס איז א חיה רעה שאין כמוה, ער זאגט כוחותיהן של כל חיות רעה שבעולם נכללו באדם ואין לך חיה רעה נוראה כזו. חוץ פון דעם זאגט ער, דער מענטש האט א כלי משחית וואס קיין שום חיה אין די וועלט האט נישט, וואס איז דאס הדעה והדיבור, רעדן מיט דעה, דאס האט נישט קיין שום א חיה רעה שאין כמוהו בעולם ווייל אין אים כלול איז א עולם קטן פונעם גאנצן גן החיות, איר פארשטייט וואס טוט זיך דא? און אין לך חיה רעה נוראה כזו, וואס טוט מען צו א חיה רעה זאגט ער, דארף מען א שלשלת, טאמער נישט איז ער א משחית השם ישמרנו, וואס איז די שלשלת? דאס איז יראת שמים. זאגט ער סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא דאס טייטש כי זה כל האדם זאגט ער ומאחר שלחיה אחת טורפת צריך לקושרה בשלשלת של ברזל כמה שלשלאות צריכין לעצור בעד חיה רעה כאדם ער זאגט אז שטייט אין זוהר הקדוש מ'האט אריינגעפאקט אלע חיות אין דעם מענטשן זאגט ער וויפיל שלשלאות דארף מען איהם אפהאלטן זאגט ער, כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם דער באשעפער האט באשאפן דעם מענטש האט ער אויך באשאפן דעם שלשלת. וואס איז די שלשלת? דאס איז יראת השם, וואס נאר דאס קען ראטעווען, אז נישט די אלע מיני מעשיות גארנישט וועט נישט העלפן. זאגט מען אברהם אבינו זאגט פאר אבימלך רק אין יראת רק אין יראת אלקים במקום הזה וועט גארנישט העלפן. די אלע מענטשליכקייט וואס וועט גארנישט העלפן, די יצר הרע קאמאנדעוועט נאר יראת שמים. יראת שמים רבותי, מגביר זיין, מגביר זיין דעם יראת שמים, מען זאגט די חידושי הרי"ם, ס'שטייט די וואך, דער נחש האט מפתה געווען חוה צו גיין עסן, וויאזוי שטייט, דער נחש האט געזאגט צו, ויאמר אל האשה, אף כי אמר אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן, זאגט די חידושי הרי"ם די לשון. בתנועה קלה, מיט א קאלטקייט, מיט א תנועה קלה יכול אדם לקרר את חברו מעבודת השם יתברך, מיט א תנועה קלה קענסטו אים קאלט מאכן, וואס? וואס האט דער נחש געזאגט? אף כי אמר אלקים, די לשון זאגט דער חידושי הרי ם, וואס איז דען השם יתברך האט געזאגט? אף כי אמר אלקים, וואס איז דען אז השם יתברך האט געזאגט? מיד נתקררה דעתה ואכלה מהעץ און עד היום ליידט מען פון דעם. א קרירות, אריינגעווארפן א קרירות, אריינגעשאסן א קרירות.

און ממנו יבשע, אויפוועקן פון די גאנצע קרית יואל די בית ישראל פלעגט זאגן אז שטייט דא ביינעם נחש אז דער נחש והנחש היה ערום ערמימות איך זעה נישט קיין שום ערמימות דא וואס איז געווען עפעס א ערמימות מיט וואס א ערמימות ער האט אריינגעברענגט א קרירות וואס ער האט אריינגעברענגט אין איר א קרירות אבער וואס א ערמימות איז דא זאגט די בית ישראל אז דאס איז געווען זיין ערמימות ער האט געוויסט אז קיין שום זאך וועט נישט מצליח זיין גורם זיין פאר יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא גיין אויב זינדיגן דער אייבערשטער זאגט נישט עסן? וואס צו ע קיין שום זאך האט דער נחש דער ערמימות זיינס געווען, אז קיין שום זאך וועט אים נישט קענען אפהאלטן פון צו עסן, נאר וואס? נאר אריינברענגען דעם קרירות, נאר דאס וועט אים ווייל אנישט ער וועט נישט קענען זאגן פאר א מענטש יציר כפיו דער אייבערשטער זאגט נישט עסן וועט ער נישט גיין עסן, ער האט געוואוסט אז איין זאך וועט עס מאכן די קרירות, איז פאר א אנהייב זמן רבותי זיך געבן א ווארעם אן אביסל, מען גייט אנהייבן דעם זמן. בחורים יונגעלייט, אננעמען דעם זמן אביסעלע מיט א מינוט דערווארעמען, זיצן מיט אן ירא שמים זיך דערווארעמען, דער אור החיים הקדוש די וואך סוף פרשה אזא ווארט ויאמר השם לא ידון רוחי באדם, ער טענה'ט אז דאס איז די פשט אין פסוק, ער זאגט אז ביז דעמאלטס, ביז ביז ס'איז געקומען דארטן די מעשה, די גאנצע פרשה זעט מען די אייבערשטער האט גערעדט. ער רעדט מיט אדם הראשון, און ער האט גערעדט צום שלאנג אויכעט, ויאמר השם אל הנחש, שפעטער שטייט אל האשה אמר, הרבה ארבה עצבונך, ולאדם אמר, ער האט גערעדט צו אדם הראשון, ויאמר השם אל קין, ויאמר השם אל הבל, דער רבוש ע האט גערעדט די גאנצע צייט צו מענטשן, צו אדם הראשון, צו חווה, צום נחש, צו קין, צו הבל. ס'האט אנגעהויבן די געשעפטן, ויראו בני האלקים אנגעהויבן צו פאטשקען די אויגן, זאגט דער אור החיים הקדוש, ויאמר השם, לא ידון רוחי איך מיט דיר רעד שוין נישט מער, גענדיגט. זאגט ביז דעמאלטס איז געווען מדריגת נביאים, זיי געווען פונקט ווי ביי נביאים, גענדיגט איך רעד נישט ווידער מיט דיר. שרייבט דארט נאך שארפע לשונות, דער רבוש ע האט עס מיאוס די זאכן, אלקיהם של אלו שונא זימה, האט אנגעהויבן די געשעפטן, דארפסט וויסן אביסל אין שמירת עיניים, און פארשטייט זיך אבער רבותי מיט א התחזקות. מיט א התחזקות, מיט א התחדשות, מיט א התחזקות. זאגט נאך דער רבי, רבי שמעלקע, פארוואס לייענט מען נישט ראש השנה בראשית? ראש השנה וואלט זיך געפאסט אנהייבן ליינען בראשית, פארוואס לייענט מען יעצט בראשית? ס'איז אריבער הייליגע טעג, איי א מענטש זאגט איי איי איי א שאד, דו קענסט יעצט אנהויבן, יעצט הייבט מען אן בראשית. קען יעצט אנהויבן בראשית. איז לאמיר אנהייבן בעז ה.

עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה, די מהרשא זאגט דארטן פארוואס די רבונו של עולם זאגט פאר די לבנה גייט אראפ אראפ און שפעטער א מולד פארוואס? פארוואס וללבנה אמר שתתחדש פארוואס גייט די לבנה אנדערש ווי די זון? די זון איז דאך איז דאך גלייך די גאנצע צייט פארוואס די לבנה גייט אראפ אראפ און שפעטער א מולד? ווייסט פארוואס וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת דאס איז א סימן לעמוסי בטן מיינט כלל ישראל. שהם עתידים להתחדש כמותה ווי דו גייסט אראפ יעצט הייב אן א נייעם זמן באניי זיך אינגאנצן הייב אן פונדאסניי הייב אן פונדאסניי שבת בראשית ווי געפלעגט זאגן אז ס'האט נאך א קשר צו ימים נוראים ס'געווען פלעצער וואס האט נישט אראפגענומען די ווייסע פרוכת ביז נאך שבת בראשית ס'א המשך פון ימים נוראים יא הייבט אן פון בראשית

ער פלעגט עס איבערזאגן אז ער האט עס געהערט איש מפי איש ביז צום חוזה מלובלין דעם ווארט אז ס'שטייט סוף פרשה די וואך וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ שטייט וינחם השם כי עשה את האדם שפעטער שטייט ויתעצב אל לבו וואס שטייט שפעטער ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי האט ער געזאגט צו יעדן ער האט עס געהערט איש מפי איש ביז חוזה מלובלין וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ דער בחור האט געזינדיגט אבער ער האט ער וויל זיך נעמען ער נעמט זיך ער וויל זיך מחדש זיין וינחם השם ער טרייסט זיך וינחם השם די גמרא זאגט וינחם מלשון חרטה די גמרא זאגט אין סוכה ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא מתחרט על שבראם דער באשעפער זאגט ער האט חרטה איך האב באשאפן דעם יצר הרע ס'א רחמנות אויף דעם בחור איך האב באשאפן ביז ער ווייסט ווען ווען דער בחור פריווט זיך צו אויפצוהייבן, ער פריווט זיך צו אויפהייבן, ויתעצב אל לבו, דער בחור האט אנגעהויבן מיט די פוסטע מעשות, מיט עצבות, עס גייט מיר נישט, ער קען נישט אנהייבן קיין זמן, ויאמר השם אמחה את האדם, איך דארף אים נישט האבן. כל זמן אז דער בחור פריווט זיך צו אויפצוהייבן צוריק, ער פריווט זיך צו אויפצוהייבן צוריק, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, אבער ער פריווט זיך צו אויפצוהייבן אויף צוריק, ער לאזט זיך נישט נאך, וינחם השם. דער באשעפער זאגט איך האב באשאפן דעם יצר הרע, כסדר ער פריווט זיך צו אויפהייבן געפאלן, געפאלן כסדר הייבט זיך אויף צוריק, ויתעצב אל לבו, ער קען נישט, ער ווייסט נישט, ער מאכט נישט, עס גייט מיר שוין נישט, ער האט זיך שוין אפגעסטעמפלט, ער זעהט שוין דער נוסח המצבה זיינע. ויאמר ה' אמחה את האדם, איך דארף נישט האבן אזא מענטש. גאר א שארפע ווארט און גאר א גרויסע חיזוק ווארט. פלעגט עס איבערזאגן טשעבינער רב יעדן יאר. געהערט איש מפי איש ביזן חוזה.

געזאגט האט מיר געכאפט א קאלטע שווייס איך בין געלעגן אפאר טעג אין בעט מער בין איך נישט געגאנגען צו אים מאכן פריזן ער האט נישט געקענט מער דארט מאכן קיין פריזן בקיצור האט ער מיר דערציילט אזוי דער בית ישראל האט געהאט ביי זיך איינער פון די חברה האט געהייסן שילא רפאל ר' שילא רפאל זכרונו לברכה ער איז געווען און בית ישראל האט אים גענומען אין די הענט און ער האט געמאכט פון אים א שיינעם כלי, א גרויסע תלמיד חכם איז געווען, א גרויסע דיין, ער איז געווען א דיין, א תלמיד חכם, אבער זיין טאטע איז געווען דארטן פון די, פון דארטן נו, פון די כנסת המינים דארטן, ער איז דארטן, דארט נישט געווען פון די. און די בית ישראל האט אמאל געפרעגט ווען ס'איז געווען עפעס א מלחמה א ש ווען ס'איז געווען מלחמה דאכט זיך ס'איז געווען ביי סיני מבצע סיני דאס איז דאס איז איינע פון די מלחמות האט די בית ישראל געוואלט וויסן וואס טוט זיך דארט מיט די זעלנער האט ער געבעטן פון שילה רפאל ער זאל פרעגן זיין טאטן וואס איז די מצב דארטן ביי די אידישע לענ וואס טוט זיך דארטן אויפן פראנט ביי די אידן רב שי' אשלג האט מיר דערציילט ער איז דארט געשטאנען אז דער שילה רפאל איז צוגעקומען צום בית ישראל האט אים געזאגט אז זיין טאטע האט אים געזאגט אז דעמעלטס איז דא געווען ער האט דאך געהייסן דער משה דיין האט געהייסן נעמען דער שר ער האט בקיצור ער האט דארטן געזאגט דעם דעם דעם דעם דעם רעדע זיינע האט ער געזאגט אזוי ער האט געזאגט דער משה דיין האט געזאגט דארטן אז די צד הדרומי דער דרום זייט נסוג זענען שוין אנטלאפן אונזערע זעלנער זענען שוין אנטלאפן די צד השמאלי די לינקע זייט פצועים פצועים קשה שווערע פארוואונדעטע אבל המצב מצוין מפציצים, די מצב איז אבער מצוין מפציצים, נאכאמאל, צד הדרומי נסוג שוין אנטלאפן, צד השמאלי פצועים קשה שווערע פארוואונדעטע, אבל המצב מצוין מפציצים. ער האט מיר געזאגט ר' שי' אז די בית ישראל האט זיך געגעבן א הייב און ער איז געלאפן צו די בחורים געשטאנען דארט און אז די אלע בחורים שטאנען דארטן האט ער געזאגט איר האט געהערט וואס ער האט געזאגט דרומי שוין נסוג די דרום שוין אנטלאפן שמאלי פארוואונדעטע שווערע, אבער טאמער מפציצים איז המצב מצוין. אז דו באמבעדירסט ווייטער איז המצב מצוין. אפילו ביסט שוין פצועים קשה איז שוין פארוואונדעט פונעם יצר הרע שוין, ער האט דיך שוין פוצע געווען. אבער ביסט שוין פצועים קשה איז ער שוין נסוג, אבער טאמער דו ביסט מפציצים, דו לאזט זיך נישט נאך, דעמאלטס איז המצב מצוין. מיינט צו זאגן דער וואס מען האט גערעדט פון טשעבינער רב, הכל זמן, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וינחם השם איך האב דאך באשאפן. ויתעצב אל לבו געענדיגט ער ווייסט נישט נעמען צו וויי נאך ויאמר השם אמחה את זאגט דער מיילעך הוא תשוב ער זאגט אין יעדע מלחמה ווייסט מען אז א פצוע מלחמה איינער וואס איז פארוואונדעט געווארן ביי מלחמה די רעגירונג האלט אים יעצט אויס א גאנצן לעבן די רעגירונג מאכט חתונה אפילו זיינע קינדער ווייל ער איז א פארוואונדעטער פון מלחמה א פצוע מלחמה אבער דער וואס איז אינמיטן מלחמה הייבט אויף די הענט ער קען טון וואס ער וויל אים גלייך א קויל אין קאפ. איז א פושע מלחמה, ער הייבט אויף די הענט, זאגט ער אזוי קוקט עס אויס מלחמת היצר האט ער געזאגט. דעם איז א פצוע מ. ער ארבעט, ער נעבעך געפאלן. דער רבונו של עולם זאגט איך דארף דיך אויסהאלטן א גאנץ לעבן, דו ביסט דאך א מלחמת קודש, דאס איז דאך מלחמת אש, דו ארבעסט דאך אויס דיין מלחמה. אבער הייבט אויף, געענדיגט, ויתעצב אל לבו, ויאמר השם אמחה, השם ישמרינו. רבוש ע ווארט פון אונז נאר אויף התחזקות און ווייטער התחזקות און ווידער התחזקות און נאר התחזקות ער האט א לשון פון ראשונים די וואך פייער! וואס הייסט דאס התחזקות? רבוש ע א ראשון דארף מען דאך לערנען ווי פייער! איז געזעהן אמאל די רבינו בחיי די וואך? ער זאגט נאכן חטא אדם הראשון וואס זיי האבן געזינדיגט זיי האבן עובר געווען פי השם! זיי האבן געגעסן פון עץ הדעת, וואס שטייט אין פסוק? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור, וואס שטייט שפעטער? וילבישם, זאגט דער רבינו בחיי וואס הייסט וילבישם? דער רבוש ע האט זיי געדארפט אנטוהן? זאגט ביי יעקב אבינו שטייט ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, איך וועל זיך אליין אנטוהן, וואס הייסט וילבישם, די אייבערשטער האט אנגעטוהן? מורא'דיגע לשון, האט דער רבינו בחיי זאגט. רבוש ע האט געוואלט באווייזן האסט געזינדיגט, ביסט נישט בסדר, איך טוה דיר אן ווייטער, מיין אהבה מיטן חמלה איז ביזן סוף ווייטער. כ'וועל פארליינען די לשון פון דעם ראשון פון רבינו בחיי, וילבישם, איך טוה דיר אן, איז די לשון פון רבינו בחיי, ער זאגט אזוי, אבער על דרך הפשט, ער זאגט דאס איז די פשט, ס'איז נישט קיין מוסר ספר, אבער על דרך הפשט וואס הייסט וילבישם? רצה לייחס פעולת ההלבשה אליו יתברך, להורות, על אהבתו ועל חמלתו על יצוריו, שאף על פי שחטא, לא זז מחבבם, והוא בעצמו השתדל בתיקונם ובגמילות חסדים. איך טוה דיר אן. דער בחור לייגט ארויף דעם מח, ער פילט א התרחקות, ער פילט ער האט זיך דערווייטערט, דער רבוש ע זאגט איך מאך וילבישם און דו פילסט זיך דערווייטערט. ווי האט געזאגט רב גאדל אייזנער, איך האב נישט מורא פון די עבירה, איך האב מורא פון די גוררת האב איך מורא. פונעם גוררת. ער לאזט זיך אראפ די נאז, טאק, און. וואס איז געווען די ערשטע מוסר שמועס? ווער האט געזאגט די ערשטע מוסר שמועס אין די וועלט? די אייבישטער. פאר וועמען? פאר קין. וואס איז געווען די מוסר שמועס די וואך? למה חרה לך ולמה נפלו פניך? פארוואס דרייסטו זיך ארום מיט אן אראפגעלאזטע נאז? דאס איז געווען למה חרה לך ולמה. דאס איז די ערשטע מוסר שמועס. דער רבונו של עולם זאגט למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הייב אויף די נאז און הייב זיך אן מחזק צו זיין און הלוא אם תיטיב שאת. ער האט נישט געוואלט איז געגאנגען נעבעך אזוי למה חרה לך ולמה נפלו פניך ווי האט ער געזאגט הרב וואזנער אז למה חרה לך ולמה נפלו למה חרה לך איז כעס דאס קומט פון גאווה נפלו פניך איז עצבות די צוויי סארט יצרים דאס מאכט דאך די חורבן און די אייבישטער געזאגט די ערשטע מוסר שמועס איז די אייבישטער האט געזאגט למה חרה לך די כעס מיט די די די כעס מיט די עצבות דארפסט עס אוועקנעמען זיין די אייבישטער האט

דארף מען נישט זאגן יהי רצון, ס'איז אטאמאטיש די גרעסטע עת רצון. ווען ס'איז אחינו, איז די גרעסטע עת רצון. ווען איז אזא זמן, די וועלט זאגט עס אזוי, די וועלט זאגט עס אזוי, אז ס'איז געווען צוויי ברידערלעך, ס'איז געווען א ראובן ושמעון, איינער איז געווארן א גביר און איינער איז געווען א ארעמאן. און דער ארעמאן האט געדארפט חתונה מאכן א קינד. ער האט געמאכט זיך ארויסצופארן צום ברודער. דער ברודער וועט אים מכבד זיין מיט א גוטן טשעקעלע. א טשעקעלע, ער פארט, ער לאזט איבער די שטוב מיט קינדער, קומט אן צום ברודער, ער קומט דארטן אן צום ברודער, ער קלינגט דארטן אין אינטערקאם, פרעגט דארטן די גבאי ווער איז דארטן, א ברודער, א ברודער, זאגט ער די ברודער פון, ער זאגט פאר ראובן'ען דיין ברודער, ווייסט איך האב א ברודער? נישט געדענקט ער האט א ברודער בכלל, שמעון גייט ארויף צו אים, איך בין אזוי פאר, איך בין דיין ברודער, ווער ביסטו? האט אים נישט דערקענט, ער האט זיך געמאכט תמ'יש, ווער ביסטו, ער קען אים נישט, ער האט פארגעסן ער האט א ברודער. ווייסט נישט ער האט א ברודער, א קמצן האט געזען האט ער פארשטאנען ער דארף געלט, ער האט געזאגט ער קען אים נישט ער ווייסט אים נישט, דער ראובן אז ער האט א ברודער האט ער פארגעסן, אבער ער האט געהאט א אלטן טאטן וואס האט ער יא געדענקט, ער האט געדענקט ער האט עפעס א אלטן טאטן, נאך איבער א צוויי וואכן איז ער געפארן באזוכן זיין אלטן טאטן, דער אלטער טאטע פרעגט אים ווער ביסטו? ס'איז אים געווארן נישט גוט וואס די טאטע ער קען שוין נישט קיין מענטשן מאכט ער ווער ביסטו טאטע די ווייסט איך בין דאך דיין זון ראובן ווער ביסטע? וואס איז געשען טאטע די ווייסט נישט ווער איך בין? וויפיל קינדער האסטע טאטע? ווער ביסטע? טאטע זאגט איך ווייס ווער די ביסט האט אנגעהויבן צו וויינען טאטע קען אים נישט ביז די טאטע האט אים געזאגט הער זיך איין איך בין ביים קלארן דעת נאר די זאלסט וויסן אז איך האב א זון וואס ער הייסט שמעון. אויב דו ביסט זיין ברודער בין איך דיין טאטע, אבער אז דו ביסט נישט זיין ברודער וויאזוי בין איך דיין טאטע און נישט דיין טאטע? אז ס'איז אחינו כל בית ישראל דעמאלט איז דא רחמים פון אבינו שבשמים. די אידן דארפן אזויפיל רחמי שמים, וויסן דער אחינו, אחינו מיינט אין יעדן הינזיכט אין יעדן פרט. מען זאגט נאך עפעס א ווארט, היינט זאגט מען נישט ותן טל ומטר, פארוואס זאגט מען נישט היינט ותן טל ומטר רבותי? ווייל כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת! ווען קומט ער אן לנהר פרת נאר ווען? זייער חשבון, שוין צוויי טויזנט יאר נישטא קיין בית המקדש. און וואס איז דאס היינט נוגע? היינט דארפסטו, ווארט יעצט, יעצט דארף מען רעגן. קענסט שוין יעצט זאגן ותן טל ומטר? פאר צוויי טויזנט יאר צוריק האסטו נישט געקענט זאגן. אבער היינט איז שוין צוויי טויזנט יאר נישטא קיין בית המקדש, קענסט שוין זאגן יעצט ותן טל ומטר? ניין ניין ניין ניין, די חזל האבן געווילט געוואלט אז זאלסט געדענקען, צוויי טויזנט יאר שפעטער זאלסט געדענקען אז וועגן איין איד וואס דארף אנקומען לנהר פרת האט מען אנגעשטעלט גאנץ כלל ישראל זאל נישט זאגן ותן טל ומטר, דאס זאלסטו געדענקען צוויי טויזנט יאר שפעטער אויך, און דערפאר זאגט מען נישט ביז היינט ותן טל ומטר, ווייל דו זאלסט דאס געדענקען לדור דור, זאלסט געדענקען וואס הייסט עס א איד דארף א מוז זיך מתבודד מיט איינעם, יא ווייל איינער זאל נישט ווערן נאס גייט מען זאגט גאנץ כלל ישראל יעצט נישט ותן טל ומטר. די וועלט זאגט אזוי, די וועלט זאגט אז לכאורה אויב דאס איז די סיבה, אחר כך זאגט ער פארוואס א' ניסן, וואלסט געדארפט א' ניסן אן אויפהערן זאגן טל ומטר, ווייל דער פון נהר פרת גייט שוין ארויס א' ניסן פון שטוב אויף פסח, יא? אויף עולה רגל זיין פסח גייט שוין אן א' ניסן, און עס האט זיך געדארפט א' ניסן אויפהערן זאגן ותן טל ומטר, פארוואס נישט אויפהערן א' ניסן? אסאך תירוצים, מען רעדט וועגן דעם. אבער די חסידישע וועלט זאגט אז יענע טעם איז געווען עפעס אנדערש, ווייל ווען מען קומט ארויס פון בית המקדש זאגט מען אים צו גיסן, אנקומען מיט באץ נאך א יום טוב איז עפעס זייער נישט אזוי דאס, מען טאר נישט אהיימקומען מיט קיין באץ נאך יום טוב. ביים אייזן יארן. טאר נישט אנקומען אהיים נאך אין שטוב נאכן יום טוב מיט א באץ, דו פארשטייסט? איז נאך יום טוב נאך אכטונג געבן עס זאל נישט רעגענען ביז דו קומסט נישט אהיים. גייט נישט אהיים מיט קיין באץ נאכן יום טוב און געווען משפיע זיין קדושה על כל פנים. אבער לעניינינו און וואס אונז האמיר גערעדט אז אחרון שבישראל יענער האט זיך נישט א עצה געגעבען מיט גאנץ כלל ישראל נישט געזאגט אויף קיין קאמערע. דער אכטונג דער משים לב זיין אויף יעדן איינעם איינער דארף א ווארט איינער דארף א דאס אחינו כל בית ישראל געדענקען געדענקען געדענקען אז אז דו ווילסט דער רבונו של עולם זיין זיין טאטע זאגט דער רבונו של עולם איך האב דא נאך א קינד גיב א קוק צו ביסט זיין ברודער. שוין געזאגט כמה פעמים און דער בית יוסף ברענגט אין דרשות מהריק"א א א א נורא'דיגע ווארט לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם א מצרי אדומי מעג אריינקומען ווען מעג אריינקומען א מצרי אדומי? דור שלישי ער האט זיך מגייר געווען די דריטע דור מעג אריינקומען קהל השם אדומי אויך די דריטע דור עמוני מואבי קיינמאל טאר ער נישט אריין קומען אין קהל השם פארוואס על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים פרעגט די בית יוסף פון די בית יוסף די שלחן ערוך איז דא א ספר דרשות מהריק"א פרעגט די בית יוסף וואס איז געשעהן פארוואס על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים וואס איז געווען די פראבלעם ס'איז געווען מאָן און ס'איז געווען באר, זיי האָבן נישט געדאַרפֿט נישט קיין לחם, נישט קיין מים. זיי האָבן נישט געדאַרפֿט נישט קיין לחם, נישט. זאָגט ער, על דבֿר איז דיבור, פֿאַרוואָס האָסטו נישט געזאָגט אַ גוט וואָרט? ס'איז אַ צעקלאַפּטע פֿאָלק, מען דאַרף דאָ האָבן דבֿרים טובים וניחומים. קענסט נישט יענעם פֿאַרגינען אַ גוט וואָרט? קענסט נישט יענעם געבן אַ גוט וואָרט? טאָר זיך נישט משדך זײַן עד עולם מיט אַזאַ איינעם. טאָר זיך, זיי טאָרן נישט אַרײַנקומען אין קהל השם. יעדער איינער אין זײַן חבֿרה זעט, די בחורים, מע זעט אין חבֿרה, איינער פֿאַלט אַרויס פֿון חבֿרה, דאס טוט קיינעם נישט, יעדער איינער געבט זיך אכטונג נאר אויף זיין מעמד. זעסט נישט א בחור דא דארף א הילף? איר ווייסט די גמרא זאגט אין ערבי פסחים, זה המכיר מקום חברו בישיבה זה המקבל פני חברו בישיבה, קוקט אריין וואס די גמרא זאגט און געפרעגט הני למאן אויף די גאנצע עשירות פון רוים, די גמרא איז דארט מתאר משונה'דיגע זאכן וואסערע עשירות פון רוים האט אים געפרעגט הני למאן, זה המכיר מקום חברו בישיבה, המקבל פני חברו בישיבה, נישט איינער וואס געבט אכטונג אויף זיין מעמד אין ישיבה, זיין זיין מעמד. און די זעלבע זאך ביי די אינגעלייט, לאמיר שוין נישט מפרט זיין ארום און ארום.

רבונו של עולם זאגט הן הן האדם ויאמר השם אלקים נאך וואס ער האט געגעסן פון עץ הדעת הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם ער וועט יעצט עסן פון עץ החיים האט דער אייבערשטער אים ארויסגעשיקט פון גן עדן יא שטייט אין פסוק אזוי לייג קאפ וישלחהו השם אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לקח משם דו גיי ארויס פון גן עדן ארבעט איבער די אדמה האב דיר געמאכט פון אדמה, לעבוד את האדמה אשר לקח משם. שפעטער שטייט אין פסוק ויגרש את האדם רבונו של עולם האט אים ארויס גע פון גן עדן, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים. די כרובים איז די מלאכי חבלה וואס האט אים פארמאכט ער קען נישט אריין גיין אין גן עדן. יא. פרעגט דער חתם סופר די די סדר גייט נישט אזוי. ס'האט געדארפט זיין פארקערט, קודם ויגרש את אדם, קודם האט ער ארויס געטריבן פון גן עדן, און שפעטער וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבוד את האדמה. פארוואס שטייט קודם וישלחהו ה' אלקים און שפעטער ויגרש את אדם? יא? זאגט דער חתם סופר אדם הראשון האט געזינדיגט א געפערליכע חטא אבער מ'טאר נישט פארשעמען קיין מענטש, ארויסווארפן פון גן עדן טאר מען נישט. וישלחהו השם אלוקים רבונו של עולם האט געזאגט, זיי אזוי גוט אדם הראשון גיי ארבעט דארטן איבער די אדמה. ער איז ארויסגעגאנגען און נאכדעם פארמאכט די גן עדן. ויגרש את האדם. אז מ'טאר נישט פארשעמען קיין מענטש. חתם סופר. פארשטייט זיך אלס סדר'דיג דארף שטיין קודם ויגרש און שפעטער וישלחהו השם אלוקים. מגן עדן לעבוד את האדמה? זאגט דער חתם סופר, ניין! ס'איז נישט געווען ויגרש, מען ווארט נישט ארויס קיין בו. קען מען נישט מפרט זיין בחורים זיצן דא, אבער מען ווארט נישט ארויס, מען דארף באהאלטן מיט א כבוד. ווען ער האט געזינדיגט אבער מען דארף זיין מיט א וישלחהו ה', און דער באשעפער האט אים ארויסגעשיקט, זע, לייג, גיי ארויס דארטן איבערארבעטן די אדמה, גיי ארויס, ער איז ארויסגעגאנגען ויגרש את האדם, מ'האט פארמאכט די גן עדן, ווייל מען טאר נישט פארשעמען קיין מענטש, אפילו ער האט געזינדיגט.

נישט רוב. ביז איינער האט שיקן בשן אזוי אויבן איך קען שוין נישט אזוי. על כל פנים, איר פארשטייט, און ווען זאגט דער הייליגער חתם סופר, וישלחהו, אין אזעלכע זמנים זאל מען שטארק שטארק זיך מתבונן זיין אין די זאכן, ווייל ס'דא אזא, די חפץ חיים איז פיל מיט דעם, ער זאגט אין א זמן וואס מ'דארף רחמים, ער שרייבט א לשון כמה צריך לאדם להתדבק במידת החסד, שהיא מועלת לעורר רחמי ה' וחסדיו על ישראל, זאגט ער והנה עתה, חפץ חיים האט געשריבן בזמנו ווען מ'דארף דארטן רחמים, זאגט ער והנה עתה שמידת הדין גברה מאוד על העולם, ואין שום עצה להינצל מידי צרות המתחדשות מדי יום, מדי יום ויום מה מאוד יש לאדם להתחזק במידת החסד כדי שעל ידי זה מתעורר מידת החסד העליונה. ער זאגט דער דער זרע שמשון, דאך א מסוגל'דיגע ספר, יא, ער זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, אלע ווייסן די חזל אז דער רבונו של עולם האט געוואלט באשאפן מיט די וועלט מיט מידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתפה למידת הרחמים, פרעגט דער זרע שמשון פארוואס אין העולם מתקיים, ווען די וועלט וואלט געווען נאר מידת הדין וואס וואלט געווען? קיינער וואלט נישט געקענט זינדיגן, א מענטש האט געזינדיגט גלייך געשטארבן, און קיינער וואלט נישט געזינדיגט, יעצט זאגט ער וואס הייסט אין העולם מתקיים, זיין לשון איז, פרעגט דער זרע שמשון, ואם היו כולם צדיקים למה אינו יכול לעמוד, פארוואס קען די וועלט נישט שטיין אויף מידת הדין, מידת הדין איז נישט אז א מענטש קען נישט זינדיגן, עס וואלט נישט געווען קיין מציאות א מענטש זאל זינדיגן, ווען ער זינדיגט, אויף א מינוט גלייך וואלט ער געשטארבן. וואלט נישט געווען קיין מציאות אז א מענטש זאל זינדיגן אבער למה פארוואס קען נישט דער וועלט שטיין? טא א מורא'דיגע ווארט רבותי לייגט קאפ ער זאגט חזל זאגן והלכת בדרכיו מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים פארוואס דארף איך זיין א גומל חסד ווייל דער אייבערשטער איז גומל חסד ווייל מה הוא חנון אף אתה חנון איך דארף נאכמאכן וואס דער אייבערשטער מאכט. זאגט דער זרע שמשון, חזל זאגן על שלושה דברים העולם עומד, על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים. טא ווען דער רבונו של עולם וואלט באשאפן די וועלט במידת הדין, איז קלאר אלע וואלטן געווען קדושים צדיקים וואלטן נישט געקענט זינדיגן. אבער קיין בין אדם לחבירו וואלט נישט געווען. פארוואס? ווייל די גאנצע בין אדם לחבירו פארוואס דארף איך זיין גוט צו מענטשן ווייל איך דארף נאכמאכן דעם אייבערשטן. אבער ווען דער אייבערשטער וואלט באשאפן די וועלט מיט מידת הדין וואלט נישט געווען בין אדם לחבירו. זאגט ער דאס איז אין העולם מתקיים דער רבוש"ע האט געזען אזא וועלט קען נישט שטיין א וועלט אן גוטס טון פאר יענעם קען נישט שטיין איז דאך דער רבוש"ע זאגט איך בין מוותר זיי נישט די גרויסע צדיק די עיקר זאלסט אינזין האבן א צווייטן במידת הדין וואלסטו געווען א גרעסערע צדיק האט דער רבוש"ע געזאגט איך בין מוותר זיי זיי נישט די גרויסע אבער די עיקר זאלסט אינזין האבן א צווייטן ווייל שיתף עמו מידת הרחמים ווייל נאר דאס שיתף עמו מידת הרחמים פול אין זיין לשון

ואהבתי, איך האב ליב א צווייטן אידן, דערפאר כי ישמע השם את קולי תחנוני, הער אויס מיינע תפילות. ליב האבן א אידן, ווי מען האט גערעדט, אביסל, עס איז א גוט ווארט פאר יענעם, די וואך וואס זאגט די תרגום? ויהי האדם לנפש חיה, וואס איז די תרגום? ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללא, וואס הייסט לרוח ממללא? די גאנצע מענטש, וואס איז ער אנדערש פון א בעל חי? ער קען רעדן. פאר וועמען וועט ער רעדן זאגט ער? ווייסט פאר וועמען? נאר פארן צווייטן. איינציגע מענטשן איז דא וואס, יחידים וואס רעדן צו זיך, אבער א נארמאלער מענטש רעדט נאר צום צווייטן. איז קומט אויס אז די גאנצע מענטש איז נאר פארן צווייטן. די גאנצע מענטש, דאס איז נאר א מענטש פארן צווייטן. אחד דאס טייטש ויהי האדם לנפש חיה. די גאנצע מענטש אויף א צווייטן ווייל נאר רוח ממללא. איז צו זאגן א גוט ווארט יענעם. ווי דער לובאוויטשער האט געזאגט, דער לובאוויטשער זכרונו לברכה האט געזאגט אז מען ווייסט אז יעדע זאך דער אייבערשטער האט געמאכט די רעכטע זייט, פארוואס די הארץ אויף די לינקע זייט? פארוואס די הארץ אויף? זאגט ער ווייסט פארוואס? ווייל ווען איך זיץ קעגן איבער דיר איז ביי דיר איז דאס די רעכטע זייט, די הארץ דארף זיין פארן צווייטן, ביי דיר איז דאס די רעכטע זייט. דער רוח ממללא די גאנצע מענטש איז פאר א צווייטן. וויל זאגן עפעס א שארפע מאמר. ווען מ'רעדט וועגן א גוט ווארט, די משנה זאגט אין אבות, אלע געדענקען די משנה אבות פרק ב' משנה ו', אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, האט געזען א קאפ, אמר לה וואס האט ער געזאגט על דאטפת אטפוך, ווייל דו האסט געהארגעט א צווייטן האט מען דיך געהארגעט, וסוף מטיפיך יטופון, די וואס האבן דיר געהארגעט וועלן געהארגעט ווערן. פרעגט ער ווער איז געווען די ערשטע וואס איז געווען געהארגעט די וואכעדיגע סדרה? הבל! וועמען האט הבל געהארגעט? וואס הייסט על דאטפת אטפוך? הבל האט געהארגעט איינעם? ווער איז וואס על דאטפת אטפוך? די קשיא פרעגט שוין תוס' יום טוב. איך האב געזען אנדערע וואס ענטפערן א מורא'דיגע פשט. אז דער הבל האט געהאט א ברודער דיין מנחה האט די אייבישטער אנגענומען דעם ברודער'ס קין'ס האט די אייבישטער נישט אנגענומען. דו האסט געזען ער איז צוקלאפט פון דעם, האסט נישט געקענט זאגן א גוט ווארט? קענסטו נישט מחזק זיין? על דאטפת אפשתיך, וואס הייסט על דאטפת אטפוך? האסט נישט געזאגט א גוט ווארט אין א עת צרה, דארף יעדער איינער ביי זיך מתבונן זיין, ליידער ליידער וויפיל בחורים פאלן ארונטער פון אונטער די פיס, פון אונטער די הענט, ווייל זיי האבן, עס פעלט זיי די גוט ווארט, אטאמאטיש אוטומאטיש די יצר הרע כאפט שוין אויף אלע זייטן, ווייל אבער עס פעלט אים די גוט ווארט, דער עומר לא גדול, על דבר, א גוט ווארט, האט ר' חיים שמואלעוויץ געזאגט אז די וואך שטייט לא טוב היות האדם לבדו. די גמרא זאגט אין סנהדרין נ ט, זאגט די גמרא אז די מלאכי השרת האבן אים געבראטן פלייש. מסנן געווען וויין. ער איז מלאכי השרת. ער זיצט אין גן עדן, אזוי זאגט די גמרא. אין סנהדרין נ ט. אדם הראשון זיצט אין גן עדן, מלאכים בראטן אים פלייש, מסננין לו יין, און אויף דעם זאגט ער זאגט די אייבערשטער לא טוב היות האדם לבדו. ווייסט פארוואס? ווייל כל זמן ס'איז נישטא א צווייטער וואס קען אים גוטס טון מיט א צווייטן איז נישט קיין לעבן. נישט קיין לעבן. אויף דעם זענען מיר באַשאַפֿן געוואָרן ייִדן, פֿאַר צווייטן, צו גיבן פֿאַר צווייטן, צו מאַכן פֿאַר צווייטן, טאָן פֿאַר צווייטן. און לאָמיר מסיים זײַן מיט גרעטן די הלצנות פֿאַר צווייטן. איך בין געווען יענע וואָך אין ביתּר. דאָרטן איז געווען אַלע בעלי-המעשׂות זענען דאָרטן געווען אויפֿן פּלאַץ דעמאָלט. געווען אין ביתּר דעם ראש-השנה אַ אינטערעסאַנטע זאַך אין אַ בית-מדרש. די אַלע בעלי-המעשׂות זענען דאָרטן געווען יענע וואָך. דער בית-מדרש האָט פֿאַרקויפֿט די עליות. און אינמיטן ס'איז געווען עפעס אזא וויכוחים דארטן און איינער האט זיך צולאזט אויפן צווייטן, צוויי חברה האבן געוואלט קויפן דעם זעלבן עליה, איינער האט זיך צולאזט אויף א געפערליכן נוסח, איז געקומען א דריטער און האט זיך געבעטן ביי דער וואס האט געכאפט די צעקות, טו א טובה שווייג ס'איז היינט ראש השנה, שווייג! ס'איז ראש השנה טו א טובה שווייג! און ער האט זיך געהאלטן מיט צווענגלעך, ער האט געשוויגן, ער האט געשוויגן געשוויגן, שפעטער האט דער דריטער געבעטן פון דעם וואס האט געכאפט די צעקות, דער וואס האט דער דריטער האט נעבעך גאר גאר גאר א עלטערע טאכטער וואס שטייט אין שידוכים א וואנט רירט זיך נישט קיין שידוך דו האסט יעצט א כח אין הימל טו א טובה גיב מיר א ברכה גיב מיר די זכות זאגט ער גיי דו א קאלעווער יענער איז געווען נאך פארווייטיגט פון די קולות ער גיי דו זאגט ער ניין מאך מיר נישט אזוי דו ווייסט איך בין א פארווייטיגטע אינגערמאן דו ווייסט איך ס'גייט נישט קיין שידוך טו א טובה איך בעט דיך א ברכה ער האט געזען זיך געגעבן א כאפ און געגעבן טאקע א ווארעמע ברכה, רבותי זאג אלע ווייסן עס דארטן אין בית מדרש, מוצאי ראש השנה האט מען אים גערעדט ערשטנס א שידוך, די ערשטע מאל דעם שידוך, ערב יום הקודש פאר כל נדרי צובראכן א טעלער. יא, דער זרע שמשון זאגט אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, מענטש ווארט ווארט, ס'איז דא אסאך מאל וואס דו גיבסט א מאך דעם דלק זאל, רבונו של עולם רחמנות אויף אידן דארפן ישועות.